א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בשלח, ולא נחם, יא, ס'איז גוט, ס'איז געווען רבי נחום טשערנאבלער איז געווארן רבי, האבן די חסידים געזאגט אז ס'איז נישט די זעלבע ווי דער טאטע, האט ער געזאגט ולא נחום אלוקים, נחום איז טאקע נישט קיין מלאך אבער דרך ארץ פלשתים, עטס שקצים האטס דרך ארץ. כ'האב שוין געענדיגט מיין שיעור, כ'האב שוין געענדיגט צוויי שיעורים די וואך, למעשה מוז מען צולייגן צוויי וויכטיגע זאכן, די ערשטע זאך מוז איך צולייגן, כ'האב ענק אמאל שוין געזאגט אז איך מעג האבן א האטליין, פארוואס? ווייל טאמער מאך איך א טעות שעם איך מיך נישט צו זאגן רבותי איך האב געמאכט א טעות, למעשה איך האב ענק פארציילט א מעשה פון איינעם א רב וואס הייסט ר' נטע גרינבלאט, דער רבי נטע גרינבלאט איז א גרויסער תלמיד חכם, ער איז א דזשיניעס, ער איז זייער א פיינער מענטש, איך בין געווען אמאל אין מעמפיס טענעסי, איך האב באקוקט די מקווה, ער איז אבער נישט געווען אינוואלווד ווייל דער עמטליכער פוסק דארטן איז א איד וואס האט געהייסן רבי אפרים גרינבלאט, ער האט געמאכט א ספר רבבות אפרים, ס'איז אסאך חלקים אבער ס'איז אלץ אויף אורח חיים. און איך האב אים געבעטן דעם רב פרוים זאל מיך לאזן זעהן די מקווה, איך האב עס בודק געווען ס'איז געווען זייער גוט גראדע, און ער האט געהאט דארט א כלים מקווה, דארט האב איך אים געזאגט וואס מען דארף אלץ טוהן אז ס'זאל זיין מער מהודר, ווייל א כלים מקווה ס'האט נאר איין שיעור מקווה, און אין שולחן ערוך שטייט אז מען דארף עס ארויף ברענגען דרך שוליים דאס מיינט איבער געדרייט דעם טאפ, אבער נישט גיסטו צוריק שאובין, איז מיט די צייט ווערט נתן סאה ונטל סאה, און א טאמער האסט גאר א גרויסן טאפ קען ווערן כולו שאוב. על כל פנים, דעס איז א פעטער מיט א נעפיו, דער יונגערער וואס איז יעצט געשטארבן בערך א יאר צוריק הייסט ר' אפרים, און ער האט א פעטער וואס ער הייסט נטע, יעצט דער וואס איז געשטארבן דער נעפיו איז געווען יונגער פון דעם פעטער, על כל פנים, למעשה ער איז געפארן בערך א יאר צו צוויי יאר צוריק זיך עולה זיין אויף ארץ ישראל, זיך דארט באזעצט, און ער האט געדינט דעם אייבערשטן און ער איז געשטארבן, ער הייסט ר' אפרים גרינבלאט, יעצט. ווען איך האב דערציילט די מעשה פון אז מען האט מקדש געווען אן אשת איש און זי האט נישט געהאט קיין גט, האב איך דערציילט אז דאס האט געמאכט די סידור קידושין נטע גרינבלאט, באט צום סוף ווען די לעצטע מאל ווען איך חזר עס איבער פאריגע וואך האב איך בטעות געזאגט שטאטס נטע גרינבלאט האב איך געזאגט פרוים גרינבלאט און מען קאלט מיך אפ פון אלע זייטן, כ'האב באמת נישט געוואוסט, איך ווייס דאך אז כ'האב זעכציג הערער, כ'האב געהאט אזויפיל קאלס אז דו האסט געמאכט א טעות. וויל איך זאגן כ'האב נישט געמאכט א טעות, איך ווייס די מציאות, ס'איז געווען א פליטת הפה וואס עס איז אדורכגעגאנגען, און וויל איך ענק זאגן, דער ווער ס'האט געמאכט דעי קידושין איז געווען נטע גרינבלאט, און ער איז זיך ווערט זיין געלט כאטשיג ער איז א תלמיד חכם, און ער איז א דזשיניעס זאגט מען, און זיי זאגן ער האט יא געלערנט ביי ר' משה'ן גיטין, אזוי זאגן זיי מיר, ס'דא וואס זיי האלטן זיי זאגן מיר אז ער האט נישט געלערנט ביי ר' משה'ן נאר ר' אפרים איז געווען א תלמיד, ר' אפרים איז געווען א תלמיד מובהק, און נטע האט אויך דארט געלערנט, ס'האט מיר דערציילט יעצט. צוויי עלטערע רבנים וואס זענען אין זיין עידזש זענען שוין אין די הויעכע זיבעציג און זיי זאגן אז ער האט יא דארט געלערנט ביי ר' משה אבער ס'איז דאך נישט קיין חילוק צו ער האט יא געלערנט צו נישט לאמיר גיין צו שטאט ר' אפרים האט נישט געקענט געבן קיין קידושין ווייל ווען ער געבט קידושין וואלט עס געווען פסול ווייל ער איז שוין אויפן עולם האמת. א איד קומט אמאל, ער שטעלט זיך, ער וויל ווערן א חזן אין א שיל, פרעגט אים דער ראש הקהל, דו קענסט זינגען אזוי שיין ווי יאסעלע? זאגט ער, וויפיל יאסעלע קען היינט זינגען קען איך עני טיים, מאטש בעדער. דאס זעלבע אויך, ר' אפרים קען נישט געבן קיין חופה קידושין היינט פאר קיינעם ווייל ער איז אויפן עולם האמת, און ווען ער געבט איז עס נישט כשר ווייל ס'מוז זיין דווקא דא אויף די וועלט מיט א גוף, איז דאס וואס כ'האב גענוצט זיין נאמען איז נישט געווען ווייל כ'האב געהאלטן אז ער האט עס געטון, פשוט געווען א פליטת הפה, כ'האב עטליכע מאל איבערגעזאגט נטע נטע נטע, איינמאל האט כ'האב עס ארויסגעכאפט ר' אפרים, איטס א מיסטעיק, כ'צי עס צוריק, ס'איז נטע גרינבלאט, נטע גרינבלאט האט זיך פארלאזט אויף ר' שמואל קאמענעצקי, און ס'איז אייביג אזוי, גייסט איינעם הייסן זינדיגן, ווייל דו קומסט צו צו איינעם גיי וואוין מיט אן אשת איש, ער זאגט אים ביסט משוגע? הייבט ער אן צוביסלעך, יכול יחבקני וינשקני, צוביסלעך אזוי, נאכדעם גייט עס שוין פון זיך אליין, דאס זעלבע דא אויך, אז קענט הייסן אז הרב נטע גרינבלאט זאל געבן חופה קידושין פאר אן אשת איש? קיינמאל נישט! נאר וואס איז געווען? מ'האט געזאגט הרב שמואל קאמענעצקי, און ר' שמואל קאמענעצקי האט זיך פארלאזט אויף זיין זון שלום קאמענעצקי, און בקיצור וואס ער איז א קאלעדזש פראפעסער, בקיצור איז געווארן אז אזוי הייבט זיך עס נאר אן, יחבקני וינשקני, און נאכדעם זאגט מען יא אז אזוי ווי די קאמענעצקיס האבן דאס מתיר געווען איז עס מותר, סא ווייזט זיך אויס אז דער ראש ישיבה, דער טאטע, הרב שמואל קאמענעצקי זאגט ער האט עס קיינמאל נישט מתיר געווען, גייט צו מיין זון, זיין זון איז א קאלעדזש פראפעסאר, און ער זאגט גייט צו מיין טאטן, בקיצור בין כך ובין כך נפדה נערה, צווישן די צוויי איז שוין דאס קינד נעבעך היינט א אן אשת איש זינסא מיט אלע אנדערע זאכן אז זי וועט האבן קינדער צוזאמען וועט דאס קינד זיין א ממזר, און עס איז גרויסע צרות כדי בזיון וקצף. כ'וועל עס נאכאמאל איבערחזר'ן באריכות, כ'וויל דער עולם זאל וויסן וויפיל מ'קען געבן טראסט פאר א רב. אך כ'וויל אויכעט ארויסברענגען אז ווען כ'האב געזאגט אפרים גרינבלאט דאס לעצטע מאל ווען כ'האב געזאגט פראים, כ'האב עס איבערגעהערט, כ'האב עס טאקע געזאגט נאכדעם וואס מ'האט מיך מעורר געווען, וויל איך זאגן דארט האט געדארפט זיין נטע גרינבלאט, ס'האט גארנישט מיט פראים. פראים איז שוין א שוכן עפר אין ארץ ישראל א יאר אדער צוויי, און ער איז געווען זייער א וואוילער מענטש, ער האט מיך געלאזט באקוקן די מקוואות, נישט יעדער לאזט מיך באקוקן, ס'איז נאך געווען פארן חרם, אבער אפילו פארן חרם האט מיך אויכעט נישט יעדער אריין געלאזט, ס'וואזנט סאו איזי, איז במילא ער האט מיך געלאזט, ער האט געזאגט אדרבה אז איר וועט עפעס טרעפן זאלט איר מיר זאגן, איך האב עפעס א קלייניקייט מעורר געווען, ער האט געזאגט אז איך בין גערעכט, אבער ס'איז נישט געווען קיין פראבלעם אין די הלכה, ס'איז געווען א הידור זאך, און כ'האב. נאכדעם ווען מ'האט מיך געלייגט אין חרם בין איך געפארן איין שבת טאקע אויף מעמפיס טענעסי, ווייל כ'האב געקלערט כ'וועל מיך דארט באזעצן, ווייל כ'האב געזען מ'האט מיך אויפגענומען דארט מיט גרויס כבוד מיט אלעם, און גראדע איז געווען א מעשה אזוי, ווען איך בין אראפגעפארן אויפן מיטן פליגער האב איך געזאגט אז איך בין געפארן מיטן פליגער סא א איד האט מיך געזען האט ער געזאגט איר קענט קומען אין מעמפיס איינשטיין ביי מיר, ער האט זיך נישט געוויסט פארוואס איך פאר, זאג איך אים ר' איד איך וויל אייך עפעס פרעגן וואס טוט איר פאר א ליווינג, זאגט ער ער איז א בענקער, ס'איז א גרויסער בענקער, איז א ווייס פרעזידענט, ס'איז א פרעזידענט פון איינע פון די בענק דארטן וועלס פארגא צו וויאזוי. זאג איך אים ר' איד דו ווייסט צו וועם דו רעדסט? זאגט ער ניין. זאג איך אים איך פארשטיי נישט, פארוואס ווייל איך האב א בארד רופסטו מיך צו דיר אין שטוב? דו האסט מיידלעך אין שטוב? יא. זענען ווי אלט? זאגט ער פון צען ביז פערצן. זאג איך אים דו טראסט א פרעמדן מענטש דעט יו דאנט איווען נאו הים יו מיעט הים די פירסט טיים אן די עירפלעין אז ער זאל אריינקומען צו דיר אין שטוב? פרעג איך אים און יונגלעך האסטו אויכעט? זאגט ער יא. פרעג איך אים ווי אלט? זאגט ער א ליטל יאנגער. זאג איך אים דו טראסט מיר? איי דאנט אנדערסטענד יו! קוקט ער צו מיר העי הו איז טאלקינג העיר? זאג איך אים איך הייס ראביי נחום ראזענבערג מען האט מיך געלייגט אין חרם ווייל איך שלאג מיך פאר די וועל ביאינג אוו די קינדער זאגט ער wow ראביי איטס סאטש אן אנער האט ער מיר דעמאלטס געזאגט איף יו ניד עניטינג פראם די בענק א מארגעדזש עניטינג איך וועל דיר אלעס געבן איך בין אטארייזד צו געבן וויטאוט עני סטעיטמענט, דזשאסט סאו דעט יו קאם און ליוו אין מעמפיס טענעסי. איך בין דארט געווען, איך האב מיך געדרייט איבער א וואך צו א וואך און א האלב, און כ'האב מיך אומגעקוקט, און כ'האב געזען אז ס'איז נישט פאר מיר אינגאנצן. ס'איז געווען עטליכע שולן וואס כ'האב אינגאנצן נישט ליב געהאט, עטליכע האב איך יא ליב געהאט, אבער ס'איז געווען אביסל מאר מאדערן. שפעטער איז ער געגאנגען, ער האט עס פארציילט אין מעמפיס טענעסי, ער האט עס יעדן פארציילט, ער האט זיך נישט געשעמט, ס'איז געווארן א מאוומענט. עד כדי כך מ'האט מיך אפאר חדשים שפעטער אראפגערופן איך זאל זאגן א דרשה וועגן פראטעקטינג טשילדרען, ס'איז אנבעליוועבל, און ס'איז אזוי ווייט אז ס'איז צוגעקומען צו מיין משפחה די גאנצע זאך, ווי א מענטש זיצט אויף א פליגער און מ'געט אים, קענסט קומען איינשטיין אלעס, און ער זאגט דו שייגעץ דו רשע דו עוכר ישראל, דו פראטעקטסט נישט דיינע אייגענע קינדער, עניוועי, די ווארד איז אוט דער, ס'איז גוט. שוין, בקיצור, אפרים גרינבלאט איז א שוכן עפר, די נשמה זאל אים האבן אן עליה, און נטע גרינבלאט איז דער שייגעץ דער עוכר ישראל וואס ר'האט אריין געמאכט א דענט אין גאנץ אידישקייט, אין גאנץ קדושת ישראל, און אין גאנץ שלחן ערוך אבן העזר, ער האט עס צעדהארגעט און צעשלאגן, ער, בשותפות מיט צוויי מענטשן, מיט שמואל קאמינעצקי, און מיט זיין זון שלום קאמינעצקי, דער אייבערשטער זאל זיי אזוי ביטער באצאלן, א ממש איז אנבעליוועבל, אפילו די רעפארם, אפילו די רבנות אין ארץ ישראל טרויט זיך נישט צו טון אזאלעכע זאכן, עניוועי, יעצט וויל איך זאגן נאך א קלייניקייט, איך בין שוין פערטיג מיטן שיעור מיט אלעם, אבער עס קומט אייביג צו קלייניקייטן וואס מען מוז ארויף לייגן, איך האב ענק דערציילט איך האב געבויט א מקווה אין גוש קטיף פאר א פרוי וואס האט געכאפט א בולעט אין רוקן, און איך בין אריין דארט אין שול און איך האב פארגעזאגט דארטן שיעורים אין מקוואות, יעדער האט מיטגעהאלטן, איך האב ענק אפילו פארציילט אז איין מאל ווען כ'בין ארויסגעגאן ביי לאנטש האט מען פונקט געשאסן א ארץ ישראל'דיגן סאלדאט, די אראבער האבן אים געשאסן איז ער אראפגעפאלן אויף טויט, איך האב עס צוגעזען, עניוועי. למעשה בין איך געזעסן דארט און געלערנט אין כולל ביינאכט, סאיז געווען א מזרחישע כולל, גוש קטיף, מען האט אזוי פלייסיג געלערנט, איך האב פארגעלערנט א שיעור אין הלכות מקוואות, און זיי האבן א יאר פארדעם געלערנט מקוואות, סאיז געווען ממש מ'האט מיר זיך אזוי פארשטאנען, סאיז געווען אזויווי פיס ענד קערעטס. ס'איז א גוטע מיקסטשער. נאכדעם, צוויי דריי יאר שפעטער, האט מען דיסמענטלט גאנץ גוש קטיף און פארטיג. כ'האב עס געזען אויף די קליפס וויאזוי מען דיסמענטלט די שול מיט די מקווה, ס'האט זיך מיר מורא'דיג וויי געטון. למעשה, יעדן מענטש, א נערמאלער מענטש, האט א קשיא, רבונו של עולם, על מה עשה השם ככה? דער תירוץ, ס'דא טויזענטער תירוצים און דו'סט קיינמאל נישט וויסן דעם אמת. קען זיין ווייל זיי האבן זיך געטשעפעט מיט די אראבער, גוש קטיף איז געבויעט געווארן אויף די אראבישע שטח, עד כדי כך ווען מ'איז אריינגעקומען האט מען געמוזט פארן מיט א געפאנצערטן דזשיפ פון די מיליטער, און מ'איז געפארן בערך צוויי קילאמעטער אריין, און דארטן האט מען דיך אראפגעלאזט, און אנדערש האסטו נישט געקענט דורכגיין די צוויי קילאמעטער ווייל דארט האט מען שוין געשאסן אמאל אויף א באס, מ'האט געהארגעט אסאך קינדער, ס'איז נישט קיין חילוק יעצט. עס קען זיין ווייל מען טשעפעט מיט די אראבער שלא יעלו בחומה שלא ימרדו באומות, אבער דעם אמת וועסטו נישט וויסן ווייל דו ווייסט נישט אלע אינסיידס אויף די סטארי. די וואך אין ארץ ישראל איז דא א מעשה אויפן טעלעוויזשן ווי א מיידל איז היינט צוואַנציק, זי איז דעמאלטס געווען מסתם צען, זאגט זי אז דער הויפט ספרדישער רב האט זיך אריינגענומען און ער האט איר עפעס אריינגעשטופט צווישן די פיס, זי ווייסט נישט וואס דאס איז. און ס'האָט איר אָנגעהויבן צו בלוטן, ס'האָט איר מוראדיק וויי געטאָן און האָט איר אָנגעסטראַשעט אַז זאָל קיינעם נישט פאַרציילן, דאָס פאַרשטייט זיך, דעט גאָוס עלאָנג וויט די סטאָרי. נאָר היינט אַז יעדער רעדט שוין און ז'איז געוואָרן עלטער און ז'האָט אָנגעהויבן צו פאַרשטיין אַז עס איז וואָס יענער האָט אַריינגעשטופּט צווישן די פיס און די אַלע זאַכן, ווען זי וואָלט ווען געווען אויפגעקלערט וואָלט זי געשריגן, שייגעץ חזר טו עס נישט! און דאָס איז וואָס איך וויל ענק איבערווייזן, דאָס וואָס עטס רעדטס ענק איין אַז עטס גייטס צניעות'דיג באהאלטן דאס איז אלעס באלאוני, ווען א מיידעלע ווייסט אלעס, און דער רב ווייסט אז זי ווייסט, און זי ווייסט אז היינט האט מען נישט מורא צו פארציילן וואלט נישט פארגעקומען אסאך זאכן. עניוועי, גוש קטיף האט מען אוועקגעשיקט אויף אן אנדער פלאץ, מען האט זיי געגעבן דארט א פלאץ, איך האב ענק פארציילט אז פאריגעס מאל ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל האט מען מיך אראפגערופן דארט אויף א שטאט איך זאל בויען א מקווה, און איך האב געזען אז די שטאט איז אזוי, אויף איין זייט האסטו געזען די פאלעסטינער, און אויף די אנדערע זייט האסטו געזען מצרים, די מצרישע פאליס. ס'איז אויף אזא קארנער ווי ס'מיטן זיך פאלעסטיין מיט אידזשיפט און אויכעט די מדינה. עניוועי, איז למעשה מ'האט געכאפט דארטן דעם הויפט רב פון די גרויסע שטאט אופקים. דער הויפט רב האט מזנה געווען, מ'האט אים איינגעזעצט, ס'איז געווען אנבעליוועבל. דאס איז געווען דעמאלטס. יעצט קומט ארויס אז די שטאט ווי מ'האט געגעבן שטאטס גוש קטיף איז געווען א סאלדאט האט זיך געהארגעט, נאך א סאלדאט האט זיך געהארגעט, און מ'שיסט דארטן, זיי שיסן זיך אליינס אפ. צווישן זיך. בקיצור מ'האט אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן, איז ארויסגעקומען אז זענען אלע געווען מאלעסטעד, ס'איז געווען דארט א תימנער רב, א חזיר וואס האט מזנה געווען מיט יונגלעך און מיט מיידלעך, און נאכדעם איז געווען נאך אנדערע וואס האבן אויכעט מזנה געווען, ווייל אין די אלע דערפעלעך, ס'ווערט שטיל און טונקל ביינאכט, מ'קען נישט כאפן קיין זונה, קיין פראסטיטוט, מ'קען נישט גיין אין א מאווי, אין אן עקס-רעיטעד מאווי, כאפט מען זיך מיט די אייגענע קינדער, צו מ'כאפט די אייגענע שטאט. און אז ער איז נאך א רב האט מען נאך מורא האבן צו רעדן אויף אים, איז עס דארטן דא יעצט אויפן טעלעוויזשן אין ארץ ישראל, שוידערליך, כ'האב עס ארויף געלייגט אויף מיין בלאג, עטס ווייסט דאך די בלאג איז גע'אסר'ט, דאס איז אלץ א טמא'נע כלי, נאר איר זאלט וויסן, דאס איז די פרה אדומה, מטמא יצא טהור, איר זאלט קוקן דערויף, און איר זאלט צוקוקן וואס דא איז פארגעגאנגען, און ס'וועט זיין מורא'דיג מיינד באגלינג. און ווען דו ענדיגסט צו קוקן דערויף, זאלסטו נעמען דיין יונגל מיט דיין מיידל, אלע וואס דו האסט, און זאלסט זיי זאגן וואס מען טאר נישט טון צווישן די פיס, און וואס מען טאר נישט אריינשטופן, און ס'איז נישט קיין שטעקן ווי מען האט זיי איינגערעדט, דאס מיידל האט געמיינט מען שטופט א שטעקן, ס'איז יענעמ'ס ערווה, און דו טארסט נישט קומען גענוג נאנט אז זיין ערווה זאל דערגרייכן צו דיין אותו מקום, ענד דיס אלל העז טו בי ספאוקען ווערי ווערי גרעפיק. און נאר דעמאלטס וועט מען אפשטעלן די מגיפה. דאס מיידל צען יאר שפעטער כאפט זי הערשט, זי איז געווארן גרעסער, זי האט אנגעהויבן צו זען וואס גייט פאר, האט זי זיך געכאפט, ער האט מיט איר געוואוינט, ער האט איר, זי האט געהאט דם בתולים, ס'האט איר וויי געטון, זי האט זיך נישט געהאלטן קלין נאכדעם, זי האט נישט געוואוסט וויאזוי מ'האלט זיך קלין, רבותי, איטס א טיים ווער יו העוו טו ספיעק אפען. און ווער ס'האלט אנדערש דער איז א חזיר, און ווער ס'האלט אז מ'דארף רעדן אפן דער ראטעוועט זיינע קינדער. שוין, און יעצט וועט עטץ פארשטיין למה עשה השם ככה, פארוואס האט עס דער אייבערשטער געמאכט עטץ ארויסגעווארפן פון גוש קטיף, ווייל ס'שטייט אזוי, ס'שטייט אין חומש אז טאמער וועט עטץ טוהן זנות ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותם כאשר קאה את הגוי, און עטץ זאלטס וויסן אזוי גייט אויסזעהן גאנץ מדינת ישראל, דאס איז נאר די. פארשפיל, דער אייבערשטער האט געוואלט ווייזן אז דאס איז נאר די פארשפיל, יעצט קומען די, גאנץ ארץ ישראל וועט אזוי זיין, ס'איז איין שטיק זנות, און איך זאג ענק נאכאמאל, דער אייבערשטער איז נישט ברוגז אויפן זנות פון די פרייע, ער איז ברוגז דערויף, אבער נישט, אונז זעמיר נישט מיט ערבות אויף די פרייע, אונז דארף מיר גארנישט האבן קיין שייכות מיט זיי, זיי האבן אראפגענומען דעם עול תורה און דעם עול איד, ענד דעטס איט, ער איז ברוגז ווען די פרומע טוען עס, ווען די רבנים טוען עס, ווען די בני תורה טוען עס, און די וואס זיצן און לערנען טוען עס, און די כולל אינגעלייט טוען עס. אז די זענען די חזירים, דאס קען שוין דער אייבערשטער נישט פארטראגן. דערשט יעצט, די שאלה איז אזוי ווי ער איז א ספרדי מעג ער דאך האבן אפאר ווייבער, ווען ער האט געטראפן בתולים ביי דעם מיידל, צו ער האט געדארפט מאכן א ברכה אשר צג אגוז בגן עדן? אוי מען מען נאך רעדן וועגן דעם א לאנגע צייט. חזירים וואס זיי זענען, אבער די אשכנזישע זענען נישט בעסער. יחזקאל טייטלבוים, אן אלטע. דער באק גייט כאפן אן אלטע פרוי. חזקל, אז דו כאפסט אז ס'גייט אויפכאפן פון די ווייבער שול א זיבעצן יעריגע, איך געדענק דו פלעגסט פסק'ענען אויבן מראות, קען זיין ס'האבן זיך געדרייט דארט מיידלעך אויבן אין די ווייבער שול. עניוועי, ס'איז מיר בייגעפאלן א מורא'דיגע געדאנק פארוואס דער אייבערשטער לייזט אונז נישט אויס פון גלות, אונז האבן דאך א משמרת הצניעות און מען טוט דאך פאר אידישקייט, ס'איז א מחיה, פארוואס לייזט אונז נישט דער אייבערשטער אויס? ס'איז מיר בייגעפאלן יעצט א געדאנק. א כהן גדול מוז נעמען א בתולה, און דעם טאר ער נישט נעמען א מיידל העכער צוועלף, ווייל נאך צוועלף קען זיין זי איז געווען א בעולת בעל, שוין זי מעג דאך שוין חתונה האבן, און אין די זעלבע צייט עס קען ארויספאלן אירע בתולים, זי קען אראפפאלן צו כדומה, בין איך דאך נישט זיכער אז זי האט בתולים, איז והוא אשה בבתוליה יקח, ביי די צוועלף האט זי זיכער בתולים, היינט אז די רבנים נעמען נעבעך צוועלף יעריגע מיידלעך און זיי רעיפן זיי, נו וויאזוי וועט דער כהן גדול א שידוך טון? צו לאזן אים ער זאל בלייבן אן א שידוך קען מען נישט, ווען נישט קען ער דאך נישט טון די עבודה, איז במילא ביז עטס נישט אויפהערן דאס זנות וועט עטס נישט האבן קיין משיח, מיר זעהן ווער ס'איז שטערקער דער אייבישטער צו די זנאים די חזירים. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, מ'האט מיר געזאגט א גוטע בשורה, כ'האב ארויף געלייגט דעם וועג, כ'האב געזאגט ער טאר נישט זיין אין האטעל, און כ'האב נישט געוויסט כ'האב אזויפיל ידידים, מענטשן נעמען זיך אן פאר זייערע קינדער, זענען געגאנגען צו דעם האטעל, זיי האבן געזעהן אז ער האט טאקע א פלאץ, ער האט געצאלט דריי טויזענט דאלער א חודש, און ער האט נאר געמעגט זיין אין געוויסע צימערן ווייל די אנדערע זענען שוין נענטער ווי טויזנט פיס צו קינדער, ס'איז ממש א מחיה, אבער די האטעל האט אים געגעבן דעם וועג, זיי האבן געזאגט זיי ווילן נישט ער זאל מער דארט זיין, זאגט מען אז כ'האב געטון פאר ביידע א טובה, סיי פאר וועג ווייל ער האט געצאלט דריי טויזנט דאלער א חודש, און איך האב געזאגט אויף מאטלען ער זאל גיין אין א גוי'אישע געגנט, זאל ער כאפן א שווארצן גוי און ער זאל אין אים אריין שטופן, נאכדעם וועט דער טאטע שטופן אין אים א מעסער. עניוועי, סאו פון ביידע צדדים איז עס גוט, קודם וועט ער שוין נישט זיין אין אונזער געגנט, און נאכדעם וועט ער זיך איינשפארן געלט, ער צאלט בערך נאר טויזנט דאלער, ווערסוס ביז יעצט האט ער באצאלט דריי טויזנט דאלער רענט א חודש, עניוועי, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אפאר עמורדזשענסיס, יעצט גיימער צו צום געהעריגן שיעור. ס'איז דא אזויפיל צו רעדן די וואך, ס'איז שבת שירה, נאר ליידער די פעדעפיילס האבן זיך אריינגעכאפט דא, מ'מוז זיך קודם שלאגן מיט די פעדעפיילס. קען זיין כ'וועל ארויף לייגן א שיינעם דבר תורה אויכעט. כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז דא א רב וואס ער איז דער הויפט רב פון ענגלאנד. אונז ווייס מיר וואס איז געווען די שיינקייט אלע יארן פון אידישקייט אז ס'איז געווען ווי מען זאגט אונז האמיר ערלעדיגט אלע צרות מיט א בית דין מיט אייגענע אויטאריטעטן דאס איז געווען די שיינקייט פון אידישקייט מען האט נישט אנגעקומען צום גוי מען האט נישט געמוזט ארויס גיין אין די גאס יעצט ס'איז דא איינער פון די רבנים אין ענגלאנד וואס ער איז דער טשיעף ראביי

ער האט זיך זייער שיין צוגעשטעלט צו אונז, ס'איז ממש אנבעליוועבל. יעצט, און אויכעט, ס'איז געווען א מעשה יעצט אין בריטען, אז מ'האט געכאפט דארטן אסאך רבנים מיט מלמדים טוהן זנות, איז איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט, דער בריטיש טשיף ראביי, אז די גאנצע טשיילד סעקס אביוז סקענדל אין ענגלאנד,

איז געגאנגען דער ראביי, דער טשיף ראביי, און ער האט געמאכט א מורא'דיגע אסיפה פון אלע רבנים, ער האט צוזאמגערופן אלע רבנים, הונדערט און צוואנציג רבנים וואס געהערן אונטער זיין דזשוריסדיקשן, און ער האט זיך אינטראדוסט און ער האט געזאגט, רבותי, איך אלס טשיף ראביי פון די יו קעי וויל אנהייבן צו מאכן סעמינארס, פאר טשיילד סעקשועל אביוס, און מען גייט מאכן א קוריקולום מיט א פראגרעם, און איט סאו העפענס אז ער האט גערופן די פרויען אויכעט, ווייל זיין ווייב, זי הייסט וועלעריע, זי איז א סאושעל ווארקער, און זי איז אינוואלווד אין גרויסע קעיסעס, זי איז אינוואלווד מיט די סיניער פאליס, זי איז אינוואלווד מיט טעראפיסטס, זי איז אינוואלווד אין טשילדרען קאונסלינג, ס'איז מורא'דיג! בקיצור, ס'ווערט ממש אן עולם התיקון, אז ס'איז ממש א מחיה וואס דא גייט פאר יעצט. ס'איז אויך דא אן עקשן וואס ער האט געטון אז ער האט נישט געלאזט עפעס א ראביי זאל רעדן ווייל ער האט געהאלטן אז ער איז נישט ווי מ'זאגט א רייט-ווינג ראביי. סאו בקיצור דער לכאורה זעהט זיך אויס צו זיין אז ער איז א מורא'דיגער פיינער ראביי. איז מענטשן זענען געגאנגען זיי האבן מיך אפגעקאלט און זיי האבן מיר געזאגט אזוי איך וויל דיך בעטן א טובה אז דו זאלסט אראפ פארן צו דעם ראביי און דו זאלסט זאגן דעם ראביי אז מען זאל מאכן א שיתוף פעולה, אונז זעמער דא אין אמעריקע, דו ביסט אין לאנדאן, און אין אוסטראליע איז אויך דא מעני וואקס וואס ער איז דארט ביי די גאווערמענט א גאנצער מאכער, ער האט אראפגעברענגט לעבאוויטש מיט אלע חזירים, על כל פנים איך זאל מאכן א שיתוף פעולה און איך זאל גיין מיט אים אינאיינעם, האב איך אים מסביר געווען אז איך קען דאס נישט טון, זאג איך אים פארוואס,? ווייל ווען א גאווערמענט נעמט א רב איז נישט די פשט אז זיי ווילן האבן א שייכות מיט אידישקייט, זיי האבן גארנישט מיט אידישקייט, למשל אין רוסלאנד, רוסלאנד זענען דאך כופרים, זיי זאגן דאך אז ס'איז חלילה לית דין ולית דיין, איז במילא וואס איז יעצט געווארן אז זיי האבן גענומען דעם לאזאר צו זיין דער רב? זיי האבן אים גענומען פשוט ווייל ווען מען דארף אים. ווען מען זאל נוצן דעם אידישן בעדזש וועט מען אים נוצן, וואס דאס מיינט איז אז למשל ס'איז געווען יעצט א גרויסע, ע, קאמעמערענס פון מעי די פיפטן ווען מען האט באפרייט רוסלאנד איז געווען דאס געוועזענע יאר אין אוקריינע נישט אין רוסלאנד נאר אין אוקריינע איז געגאנגען פוטין און ער האט געשיקט דעם טשיף ראביי פון רוסלאנד אז ער זאל דארטן זאגן אפאר ווערטער. יעצט, ס'דא אין אוקריינע דא עטליכע נ טשיף ראבייס, איינס איז יענקי בלייך, דאס אנדערע איז חב"ד, ער הייסט ר' עזריאל חייקין, איז די רבנים האבן זיך געפילט מורא'דיג צושרויפט פון די זאך, קודם כל לאזאר איז דאך אויך א לאבאוויטשער, ווי קומסטו דא אריין, דו ווייסט דאך אז אוקריינע מיט רוסלאנד שלאגן זיך, בקיצור, אבער זיי מוזן פארשטיין, מ'האט נישט גענומען רב לאזאר ווייל פוטין וויל זיך אויסלערנען די שבע מצוות בני נח, מ'האט גענומען דעם לאזאר ער זאל קענען שלאגן און ער זאל קענען נוצן דעם איד צו קאנטראלירן די אלע אידן וואס וואוינען נאך אין אוקריינע און אין אלע אנדערע שטעט. דאס איז געווען די איידיע אלע יארן ווען מ'האט אריינגערוקט א רב. זיי דערציילן נאך פון הייליגן חתם סופר אז מ'האט אים געוואלט נעמען רב איבער גאנץ טשעכן האט ער געזאגט ניין ער וויל נישט, האט מען אים געפרעגט פארוואס האט ער געזאגט אז. ווייל ווען ער וועט שטארבן, אויב ס'וועט נישט זיין אן אנדערער וואס וועט זיין אזוי רואיג ווי ער און אזוי ארטאדאקסיש ווי ער, וועט ער קענען ברענגען א חורבן פאר גאנץ כלל ישראל פון טשעכן, ווייל וואס דער רב טוט, דאס דארף מען דאך, אז דער רב איז קרום, וועט ער זאגן אז מען מעג אלעס. איך האלט אז דער חתם סופר האט געהאט א טיפערע כוונה אין דעם. די כוונה איז געווען, ער האט פארשטאנען מען וויל עהם נוצן אז ער זאל טוהן רשעות פאר כלל ישראל. און דורך דעם וואס מ'וועט מאניפולירן דעם רב, וועט מען קענען טון וואס מ'וויל, קענען געוואויר ווערן וויפיל נכסים אידן האבן, מ'וועט קענען געוואויר ווערן אלעס וואס ס'גייט פאר, בקיצור ער'ט זיין א מסור. איך דענק ווי היינט, איך האב געזוכט אמאל א דזשאב, און ס'איז געווען א דזשאב ביי די פעדערל גאווערמענט, נישט יעצט, דאס גייט צוריק פערציג יאר צוריק, איך האב געפעסט די טעסט, אלעס איז געווען גוט, איך בין געגאנגען צום טאהשער רבי'ן און איך האב אים געזאגט, ארויס אויף אן אינטערוויו, זאלט'ס וויסן, איך באקום זייער א גוטן דזשאב ביי די פעדערל גאווערמענט, און דער רבי זאל מיר געבן א ברכה. זאגט ער, איך געב דיר נישט קיין ברכה און איך וויל נישט זאלסט נעמען דעם דזשאב. זאג איך, רבי, ס'איז א פרנסה, נאך צוואנציג יאר ריטייערט מען. זאגט ער מיר נאכאמאל, נחום, זיי נעמען דיך נישט ווייל זיי ווילן דיר געבן פרנסה, זיי ווילן האבן א מסור דו זאלסט אלעס קענען איבערגעבן. שוין, ס'האט מיר זייער וויי געטון, אבער אז א רבי זאגט מיט אזא ברייטקייט, האב איך נישט געטון. אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט, מסתם דריי אדער פיר וואכן שפעטער, האט מען איינגעזעצט א איד, וואס דער איד האט נישט געוואלט מסר'ן. איז ווען איך בין געקומען צום טאהשער רבי'ן נאכאמאל זאגט ער געדענקסט איך האב דיר געזאגט זאלסט נישט נעמען א ארבעט ביי די רעגירונג זיי זוכן דיך נישט דיר צו געבן פרנסה זיי ווייסן פארוואס זיי זוכן דיך און אזוי גייט די גאנצע סיסטעם מען האט נישט קיינמאל געזוכט א איד צו געבן א פרנסה נאר ווען זיי האבן געהאט א חשבון אז דא קענען זיי עפעס באקומען אוודאי מען רעדט נישט פון די קליינע דזשאבס למשל א באס דרייווער קענען זיי געבן פאר א איד אויך צו צו זיין א קאנדאקטער אויפן טרעין קענען זיי געבן א איד אויך באט מען רעדט אין די הייערע לעוועל פאזישענס זוכן זיי אז זיי זאלן קענען קאנטראלירן, אזוי ווי יעדע רעגירונג האט אייביג געזוכט. איז במילא האב איך געטענה'ט אז לאזאר איז אויך א גרויסער מסור, ווען נישט וואלט אים פוטין נישט געהאלטן, האט אים געגעבן אפאר חדשים צוריק א פלאק אז ער איז פון די גרעסטע בירגער אין רוסלאנד, און אזוי איז מיט יעדע זאך, אזוי מיט די אלע ליעזאנס, די אלע ליעזאנס זאלט איר וויסן זענען מסור קעצלעך. גערעכט. נאר וואס, זיי מאסען אזאלעכע מענטשען וואס יענער קען נעבעך זיך נישט צוריק שלאגען. אבער די גאווערמענט דארף דיך נישט האבן דארטן פאר א ליעזאן ווייל ער ברויך האבען די קאך וואס מ'האט אריינגעלייגט אין ניינטיעטה פריסינקט. זיי ווייסען פארוואס זיי ברויכען. עניוועי, למעשה האב איך געטענה'ט, ענגלאנד האט גענומען א רב, פיין, ער הייסט אפרים מירוויס, צו וואס דארף ענגלאנד א רב? די מלכה איז הילני המלכה, זי וויל וויסען צו ס'איז טמא געווארען די כלים? וואס דארפען זיי א רב? נאר דער רב איז זייער קארעספאנדענט און ער זאגט זיי אלעס. און דורך אים מעניפיולירן זיי גאנץ כלל ישראל, על כל פנים די אלע וואס געהערן צו דער גרויסער סינעגאג. סאו איך האב געזאגט איין זאך, א רב למשל וואס ער איז פון א קהילה א בית מדרש גיי איך רעדן, כ'טו עניטינג, אבער ווען דו האנדלסט דא פון א רב וואס דער רב איז איינגעשטעלט פאר די רעגירונג, זע איך נישט קיין שום וועג פארוואס איך זאל האבן א קאנטאקט מיט דעם רב. ער איז נישט דא פאר מיין גוטס, ער איז דא פאר זיין גוטס, פאר זיין פרנסה, און פאר דעם וועט ער דיך אויספארקויפן. און שוין, איך בין געגאנגען מיין וועג, איך בין נישט געגאנגען צו אים. יעצט איז דא געשען א זאך אין דעצעמבער זעכצן, שטייט אזוי אז די דזשואיש סקולס שוד סטאדי איסלאם טשיף ראביי סעז, שטייט אזוי, בריטען'ס טשיף ראביי אפרים מירוויס העז רעקעמענדעד דזשואיש סקולס אין די יו קעי טיטש

ער טענה'ט יעצט קלאר אז אזוי ווי יעדע סקול האט אז מען מוז לערנען צוויי שפראכן, איז דארף מען אנהייבן צו לערנען איסלאם. איך קען מיך דערמאנען, איך לאך אזוי, כ'בין געווען אמאל א בחור אין די ישיבה און מ'האבן געלערנט אין סענדז סטריט, שפעטער איז מען ארויסגעפארן אין קאנטרי, זעמיר געווען פיר בחורים און זעמיר געגאנגען היטשן, מ'האט נישט געטארט היטשן אבער ווייסט דאך א בחור האט געדארפט אמאל אריינפארן אויף וואודבורן, סא האמער געהיטשט, דער וואס האט אונז גענומען האט באקומען א פלעט טייער, קיצער ער האט זיך אראפגעצויגן די זייט פון ראוד און אונז האמער אנגעהויבן צו העלפן צו טשענדזשען די טייער, ער געווען א ער איז געווען א ווערי מאדערן ארטאדאקס מען, עניוועי, איז למעשה איז געקומען א גלח ער האט זיך אפגעשטעלט מיט א גרויסן צלם, עטס האט'ס געזען די אלע פיקטשערס וואס די אגודה האט, איז דארטן דא דער הויפט פון די אגודה זיצט מיט א גלח מיט א גאלדענעם צלם, א שאנדע פאר אידישקייט אזא זאך, עניוועי איז געקומען א גלח און זעמיר געווען פיר בחורים און דער גלח האט גראד אנגעהויבן ער איז א מישענערי, ער האט אנגעהויבן ער האט געוואלט מסביר זיין וואס דאס איז קעטאליסיזם מיט אלעם, געט זיך א רוף אן איינער פון די בחורים, געווען א קלוגער בחור, ס'איז היינט זייער א געלונגענער מענטש אויך, האט ער געזאגט פארן גלח, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך וויל אים העלפן טשענדזשען דעם טייער, אונז האמיר געכאפט א היטש, דו גייסט אונז אויסלערנען יעצט קעטאליסיזם, לאמיך דיר עפעס זאגן, אונז האמיר א רעלידזשען וואס איז עלטער פון קעטאליסיזם, ס'איז די אידישע רעלידזשען, און אונז האמיר אזויפיל פראבלעמען צו פארשטיין און צו וויסן, אונז לערן מיר יארן יארן, ביז די אכציג און ביז די ניינציג, און אונז האמיר נאכנישט ארויס קלאר, ווייל ס'איז דא נאך צו לערנען, נאך צו לערנען, נאך צו לערנען. זאגט ער ליסען איך האב אזויפיל פראבלעמס מיט דעים רעלידשען וואס זאל איך אנהייבן יעצט מיט א נייעם רעלידשען? און דער גלח האט זיך אפגעהיט ווען נישט וואלט ער אונז געקענט אריין לייגן מינות און כפירות ס'געווען ממש א א שרעק און דער גראדע וואס איז געפארן מיט אונז אין די קאר איז היינט זייער א געלונגענע סייקאלעדזשיסט און א קלוגער מענטש און טאר נישט הערן איין ווארט מינות און כפירה טאר מען נישט הערן איז למעשה שרייט ער יעצט דער רב אז אזוי ווי מען לערנט נאך א שפראך, זאלן אידן אנהייבן צו לערנען די מוסלעם רעלידזשען. ס'איז דאך אזא מין אומגליק דאס, עטס האטס נישט קיין השגה. און פון דעם וויל איך יעצט אביסל רעדן. איך האב דאך ענק אייביג געבעטן, פינף יאר האב איך געשריבן בריוון פאר רבנים, רבנים טייערע, א איד מוז אלע פראבלעמען אונטער זיין מזוזה ענדיגן, און מאכן ס'זאל זיין אין דער ארדענונג, און ס'זאל זיין אויסגעהאלטן על פי תורה, האבן די רבנים מיר געענטפערט, דו נאר וואס דו ביסט, אונז האמיר פאר דיר נישט קיין מורא, ביי אונז איז דא איין ספאוקסמאן משה דוד נידערמאן. משה דוד נידערמאן האט נאך אין זיין לעבן נישט גערעדט צו די צייטונג שרייבערס וואס איך בין צוגעקומען ווען איך האב געפירט די מערכה פון טשיילד פראטעקשאן צו טשיילד אביוז, די די די גרויסע גאווערמענטס אפיסעס האבן געזען ווער ס'שרייבט די ארטיקל, האבן זיי געזאגט דער מענטש האט די בעסטע קאנעקשאנס. און דאס איז וואס האט געמאכט דעם רושם. סאו, איך האב אים געבעטן, אונז טאר מען נישט אנקומען צו דעם גוי ווייל דער גוי גייט אונז אומברענגען פון קאפ ביז פיס. יעצט, דער געדאנק איז נישט זיין געדאנק, ס'איז נישט דעם רב הראשי'ס געדאנק, דעם אפרים מירוויס'. דער געדאנק קומט אינמיטן אויף

און דער הויפט וואס ער פירט די אלע, דער טשעירמאן וואס ער פירט די אלע מוסלים סקולס זאגט מ' זאל לערנען אידישקייט, איר הערט וואס דא גייט פאר? און דאס האב איך געזען פאראויס, ווייל קודם כל איך קען די גאנצע פאליטיק דארטן מיט דיין ערנטרוי וואס זיי האלטן נישט פון דעם טשיעף רבי, זיי האבן נישט געהאלטן פונעם פריערדיגן, און חוץ מזה איז ס'איז אן אנדערע מין אידישקייט. ס'איז ס'נישט ארטאדאקסי, ס'איז אזוי מ'זאל אויסמישן זיך. און איך בין זייער ברוגז געווען, כ'האב אלץ געשריבן צו די רבנים, עטס פירטס אריין די מלחמה צו די גוים, און עט די ענד אוו די דעי גייט מען אונז פארלירן אלעס, און די רבנים האבן נישט געוואלט וויסן, זיי האבן זיך אויסגעלאכט, און די אלע בריוון זענען געשריבן, כ'קען ענק ווייזן די אלע בריוון, כ'האלט איינער איז עס יעצט מסדר, כ'האלט אינמיטן ארויפלייגן אויף מיין בלאג. ס'איז פינף יאר בריוו וואס כ'האב געוויינט צו די רבנים אויב מ'וועט נישט מסדר זיין וועט עס ארויסקומען אין די גאס, איז די ענפער איז געווען דו קענסט עניוועיס נישט ארויסברענגען אין די גאס ווייל דו האסט נישט צו וועם צו רעדן ווייל קודם ביסטו דאך אין חרם און נאכדעם משה דוד איז דער איינציגער וואס ער קען רעדן צו די ניו יארק טיימס, אזוי האבן זיי געמיינט אל קאפאון. יעצט אין דעם גרויסן ענגלאנד איז קיינער נישט ארויס קעגן דעם ראביי ווייל זיי ווייסן מיט א ראביי וואס די גאווערמענט האט אריינגעשטעלט האבן זיי אים אריינגעשטעלט לכבוד עצמו דורש טאמער עט מען ארויס גיין קעגן אים עט מען פארלירן דעם גאנצן אידישן כח איך געדענק איך בין אמאל געווען ס'איז געווען א רב וואס ער איז געווען דער רב פון פענעמא ער האט געהייסן איך געדענק שוין. ציון עפעס, ער איז געווען א חבר מיט עובדיה יוסף, ער איז געווען א דזשיניעס, ער איז געווען אין פארלעמענט דארט, ער האט געטון טובות פאר אידן, מיט אלעם. און איך האב אמאל אראפגעפארן, איך האב געהאט א פראבלעם אז ער ווארעמט נישט אן די מענער מקוואות ווייל ער זאגט ס'קאסט צופיל געלט, דארט פארט מען צו די ארבעט מיט אייגענע פליגערס, אבער עס קאסט צופיל געלט צו ווארעמען די מקווה. האב איך געוואלט ארויסגיין קעגן אים. ס'איז א מענער מקווה, די פרויען האט ער געווארעמט. האט מיר דער ראש הקהל דארט געזאגט, גיי נישט ארויס קעגן אים, ווייל ווען ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין מענער מקווה מוז מען אויך האבן דעם רבי. קודם כל, ווען ס'קומען יונגעלייט דארט שנארן און מ'ווערט געוואויר אז זיי דרייען זיך אין שלעכטע גאסן, ער איז גענוג ביכולת צו גיין צו דעם אינגערמאן און זאגן גיי שוין ארויף אויפן פליגער ווען נישט זעץ איך דיך איין. ס'איז א מורא'דיגע זאך. אז איינער האט געטון זנות, סעקשועל אביוזד, האט ער עס געפירט, און ער איז געווען א רעכטער. נאכדעם איז דא נאך א זאך. ער טוט טובות פאר יעדן איד, די אידן האבן דארטן גרויסע ביזנעס, זיי דארפן נישט צאלן געהעריג קיין טעקס, ס'איז בכלל דאכט זיך מיר נישט דא טעקס, אבער מען קוקט נישט נאך, איך קען מיך נישט אויס פונקטליך, און זיי זאגן ער זיצט אין פארלעמענט, ער האט דאס גרעסטע ווארט, אז דו גייסט אנהייבן דיך צו שלאגן מיט אזא מענטש, זאלסטו געדענקען איין זאך, קען זיין די מקווה טאקע ווערן ווארעם, אבער דו ווייסט נישט וואסערע היזק דו מאכסט פאר אונזער קאמיוניטי. בין איך געווען דא דורכשמועסן עס מיט הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער און נאך אפאר רבנים, האבן זיי געזאגט פאר א מענער מקווה גיי נישט אין מלחמה, ווייל ער פסק'נט דארט שאלות, ער פירט די נשים מקווה, און ער פירט עס גוט גראדע, ער לעבט שוין נישט אבער האט עס געפירט גוט, נו, אז ער האט אלעס געפירט גוט, האט מיר רבי אברהם געזאגט, אמאל וויל דער בעל דבר דיר געבן א שטרויכל, זאלסט דיך איבערקערן און נאכדעם וועסטו אלעס פארלירן, און אזוי פלעג איך פארן זען די פרויען מקווה, עס איז. ער האט עס געפירט ווי עס דארף צו זיין, און ס'איז גוט געווען. סאו, מען דארף האבן גדולי הדור זאלן וויסן ווי מען קאט קארנערס. אבער צו נעמען קאטן קארנערס אויף אידישקייט אויף אזא אופן אז מען זאל מוזן לערנען גוי'שע רעלידזשען, דאס הייסט אומגעברענגט אידישקייט. קודם כל טאר מיר אונז נישט הערן קיין שום מינות וכפירה, מען טאר נישט הערן קיין זאכן וואס זיי האבן, און נאכדעם. למעשה איז אזוי, קאטאלעסיזם איז כפירה, ס'איז דא א תשובה פון דעם רשב"א אז יין נסך פון א גוי וואס ער איז א קעטליק איז יין נסך, פון א גוי וואס ער איז א מוסלים איז ווערט נישט קיין יין נסך, פארוואס? ווייל זיי האבן נישט מינות וכפירה. ס'טייטש אזוי, די קאטאלעסיזם האט א שמוציגע גלויבונג אז ס'איז געווען עפעס א זונה אין די גאס, איז נאך געווען א בתולה מיט אלע שטותים, און. כביכול דער יאשקע פאנדראק איז א זון פון איך וויל נישט זאגן דאס איז מינות וכפירה. די מוסלימס האלטן אז מוחמד איז געווען נישט מער ווי א נביא אבער זיי האבן נישט קיין שותף חלילה זיי דינען אויך דעם אייבערשטן איז אזוי זאגט דער רשב"א אין א תשובה. ס'איז צוויי מיני רעלידזשענס ס'איז זייער רחוק איינס פונעם אנדערן יעצט אויב אין ענגלאנד מעג מען לערנען איסלאם באלד העט מען זאגן אז אין אמעריקע מוז מען לערנען די קריסטליכע רעליגיע ווייל אמעריקע איז א קריסטליכע מדינה, א קריסטליכע לאנד. דאס איז אזא מין איינברוך אין אידישקייט אז מיום מיום היות ישראל לגוי איז נאך אזא מין דורכברוך נישט געווען. יעצט, כ'האב ענק פארציילט איך האב געמאכט מקוואות איבעראל אין ספעין איבעראל. בין איך געווען אויף א פלאץ אין ספעין ס'הייסט סעוטא. ס'האט צו מיר געוויינט די פרינציפעל אז ס'איז דא ניינציג פראצענט אינטער מערידזש, צווישן אכציג און ניינציג פראצענט, און מיט וועם איז די אינטער מערידזש? מיט אראבער, זאגט ער, ווען זיי האבן חתונה מיט א א קעטליק, איז דעמאלטס נעמט מען זיך שלאגן צו דאס קינד העט זיין א קעטליק צו ס'העט זיין א דזשו, ביי זיי אין איסלאם איז די געזעץ אז אלעס גייט נאכן טאטן, אויב די טאטע איז א איסלאמער זענען די קינדער אטאמאטיש מוסלעמס. איז במילא איז עס א מורא'דיגע פראבלעם זאגט ער ווייל דער קינד וואס ס'ווערט געבוירן ביי אזא אינטער מערידזש איז דעפענעטלי נעווער גענע סי דזשודאיזם עגעין כאטשיג ער איז א איד. ער האט דעמאלטס געוויינט צו מיר און איך האב אים געזאגט וואס, משוגע די רייכסטע אידן אין די וועלט זענען די ספרדים. בקיצור איך בין אהער געקומען איך האב געהאט קאנעקשאנס צו דעם גרויסן ספרא. כ'האב געהאט דורך איינעם קאנעקשאנס און כ'האב פארציילט וואס גייט פאר, כ'האב אים געזאגט וואס הייסט די עפענסט נישט דארטן א א תלמוד תורה עפעס ס'זאל זיין אפגעטיילט, ווייל דער רב האט מיר געזאגט אז די טעם פארוואס ס'איז אזויפיל אינטערמערידזש ווייל זיי האבן נישט גענוג געלט פאר א תלמוד תורה, און ממילא גייט מען אין פאבליק סקול, נאכדעם ווערט ליבע, מ'קען זיך. אבער כ'האב אים געזאגט וואס הייסט ווי קענסטו טון אזא זאך דאס צוצולאזן? למעשה פונקט האט אים זיין דאקטער געהארגעט און ס'איז געבליבן אויס פון די גאנצע זאך, ס'איז היינט נאך דאס זעלבע צווישן עידי און ניינטי פראצענט איז אינטערמערידזש, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז אין ארץ ישראל אויך דא אינטערמערידזש, יעצט איז דא דער וואס ס'פירט דער לעווי די גרויסע סופערמארקעטס האט ארויסגעווארפן אלע אידישע פרויען וואס זיי שפילן ליבן מיט אראבער און עווענטשעלי האבן זיי חתונה, פונקט די וואך קאלט מיך אן איינער, אז זיין מחותן אין ארץ ישראל, ער האט א זון וואס ער איז דארטן אן איידעם, בקיצור, זיין מחותן האט נאך א טאכטער וואס די טאכטער האט חתונה געהאט מיט אן אראבער, די מאמע האט געזאגט זי האלט עס נישט אויס, און בסופו של דבר איז זי געווארן שוואנגער און ס'האט געברענגט א קינד אויף די וועלט און די מאמע איז געשטארבן פאר צער. אינטערמערידזש איז א מורא'דיגע ביג נאמבער עספעשעלי אין אזאלעכע פלעצער ווי. ס'איז נישט דא די שלאגן זיך קעגן ציוניזם אין ארץ ישראל, זיי בלוטיגן זיך אויס כלל ישראל, אבער ס'איז דא אזאלכע שטילע שטעט, סעוטא, אנדערע שטעט אין יוראפ, עספעשעלי אין ספעין, דארט ווי עס וואוינען אסאך אראבער, און אין אפריקע, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט ברויך מיר אונז נאך האבן אז אין לונדון זאל יעדעס אידיש יונגל מוזן לערנען מחמד'ס משוגענע זאכן. דער רמב ם זאגט אויף אים אז ער איז געווען א מטורף, אזוי זאגט דער רמב ם אין סוף הלכות מלכים. און דאס דארף מען אונז קאמפלעינען היינט פון די רבנים. יעצט די מענטשן וואס האמיר אלס געזאגט גייט צו דעם רב ער קען דיר העלפן ער קען, זאג איך אים לאמיך דיר זאגן, כ'האב אמאל געהערט א דרשה פון הרב עמרם בלוי, כ'האב עס אליין געהערט פון אים, ער איז געקומען אמאל קיין בני ברק ווייל מ'האט געמאכט פון דארט ווי רב סרולטשע ליגט, היינט ליגט רבי חיים מאיר'ל אויך דארט, האט מען געמאכט לעבן דעם בית החיים, ס'איז געווען ווייסט ווי מ'זאגט ארויס פון אוט אוו סייט, האט מען געמאכט דארט א מועדון לילה. ס'גרעניצט זיך מיט רמת גן האט מען געמאכט א נייט קלאב, די גוים אין רמת גן די פרייע, בקיצור האט מען גערופן ר' עמרם זאל מלחמה האלטן, ר' עמרם איז ארויס האט מלחמה געהאלטן, בקיצור מען האט אונטערגעבראכן דעם נייט קלאב, כ'האב דעמאלטס געהערט ר' עמרם האט געזאגט א מורא'דיג ווארט, ער זאגט ס'שטייט אין פסוק. ביי די שעיר דרוש דרש משה, בקיצור, און מ'האט מסביר געווען פאר משה רבינו אז וואס ער זאגט איז בעסער אז מ'האט געטוהן וויאזוי מ'האט געטוהן, און משה רבינו זאגט יא, כ'האב טאקע אזוי געהערט פונעם אייבערשטן. פיין. איז זאגט רש"י להגיד שבחו של משה אז ער האט מודה געווען אז ער האט טאקע אזוי געהערט פונעם אייבערשטן. ס'דא דא א מורא'דיגע קשיא, פרעגט ר' עמרם, דאס. איז דער לויב פון אן אדון הנביאים וואס ער האט גערעדט מיטן אייבערשטן פנים אל פנים, א פראנצויזישער גוי, אז מען דערמאנט אים א זאך וואס ער האט פארגעסן, זאגט ער יא, יו רייט, איך האב עס פארגעסן. טא דאס איז דער שבח פון משה רבינו דעם אדון הנביאים? האט ער געזאגט זייער א שיינע בחינה, ער האט געזאגט אזוי, דער משה רבינו האט געהאט דא איין עצה, אז ער זאל מודה זיין דעם אמת. איז געקומען דער בעל דבר און האט אים מסביר געווען משה רבינו דו מאכסט א גרויסן טעות אז דו ביסט מודה דעם אמת, ווייל אז ער דו גייסט יעצט זאגן אז דו האסט טאקע אזוי געהערט נאר דו האסט פארגעסן, גייט יעדער זאגן ווער ווייסט וואס נאך ער האט שוין פארגעסן, ממילא איז דיר בעסער דו זאלסט זאגן אז אהרן איז נישט גערעכט געווען ביי די קרבנות און דו זאלסט מאכן אז אזוי האב איך געהערט פונעם אייבערשטן און ממילא קענסטו גארנישט טון. ס'הייסט אז משה רבינו איז גערעכט, ער האט אזוי געהערט פון אייבערשטן. ענטפערט משה רבינו פארן בעל דבר פארן סמך מם, די תורה הייסט תורת אמת, איז אז איך גיי זאגן א ליגנט איז שוין נישט קיין תורת אמת, יעצט מיט שקר קען מען נישט בויען אמת, ממילא וועט עניוועי אונטערגיין תורת משה, ווען איך גיי יעצט און איך זאג א ליגנט כ'האב אזוי געהערט פונעם אייבערשטן און איך בלייב גערעכט, איז אונטערגעברענגט גאנץ תורת משה, ווייל מיט שקר קענסטו נישט בויען אמת, איז במילא האט ער געזאגט אז איך האב טאקע געמאכט א טעות. איי ס'וועט זיין א פראבלעם מענטשן זאגן ווער ווייסט וויפיל נאך טעותים דו האסט געמאכט העי, אמונה איז אין יעדן איינעם'ס הארץ וויפיל ער גלייבט גלייבט ער און אז ער גלייבט נישט איז נישט משה רבינו'ס ביזנעס אבער מיט שקר קען מען תורה נישט בויען און איך האלט אז דאס איז די טעם פארוואס אזויפיל זאכן זענען געגאנגען דא שלעכט אונז שיק מיר חיילים אויף ארץ ישראל און אונז גיימיר צום כותל אונז האמיר דא אין די סקול, ס'זאל מער אריינגענומען די אלע מינע פראגרעמס וואס מען ווארפט ארויס דעם אייבערשטן, דאס איז דאך געווען אנדערש ווי אונזער רבי האט עס אונז געבויעט, ער'ט נישט דאס געוואלט, נאר וואס מען האט אנגעהויבן מיט שקר, און מיט שקר קען מען קיין אמת נישט בויען, מען האט געזאגט דעם רעבן ליגנט אז מען נעמט נישט פראגרעמס, מען האט געזאגט דעם רעבן אז מען דארף נישט לערנען, און די גאווערמענט איז נישט מקפיד, און ס'איז נישט געפערליך. ס'אלץ געווען ליגנט, ווייל אמת היינט קען זיין די גאווערמענט איז נישט מקפיד, מארגן וועט ער זאגן איך בין יא מקפיד, איז למעשה אז דאס איז א מורא'דיגע פארברעך וואס מ'האט דא געטון. יעצט שטעל דיר פאר אז אונז קען מיר נישט זייער רעלידזשען, זיי קענען נישט אונזער רעלידזשען, דאך זייער גוט, האמיר נישט קיין שום מגע ומשא. יעצט הייבסטו אן מיט א נייעם סיסטעם אז זיי גייען קענען אונזער רעלידזשען. און אונז דארף מיר קענען זייער רעלידשען, און מ'עט גיין סטאדיען ביינאכט, די מיידלעך עם גיין צו יענעמס הויז, און די יונגלעך עם גיין צו יענעמס הויז, און ס'עט ווערן א גאנצע מעשה אהער און אהין און אהין און אהער, און די סוף גייט זיין אז ס'גייט זיין א מורא'דיגע זאך, און דאס גייט אריינברענגען אינטערמערידזש, גייט אריינברענגען ליבע מיט האזשקע, מיט די אלע זאכן וואס דו טוטסט. פסח. און ווער האט עס געטוהן? די רב הראשי. יעצט קאל מיך אפ אלע מיינע ידידים, מען האט מיך שוין געקאלט פיר אדער פינף פון די גרויסע עדווייזערס וואס אונז ארבעט מיר און איך זאג זיי וואס איך וויל טוהן און וואס איך וויל נישט טוהן און זיי טרייען מיר צו געבן עצות, זאגן זיי מיר הרב נחום, אם אי נביא אתה בן נביא אתה. יעצט אזוי ווי מיר זעמיר צוגעקומען צו דעם אז די בריטיש גאווערמענט איז שוין באלעבאס אויף. ווי מען זאגט אידישקייט. יעצט הערט אויס, די וואך איז דא אן ארטיקל אין ענגלאנד אין צייטונג אז איליגעל בריטיש חרדי סקול ארדערט טו קלאוז פאר פעיליור טו טיטש סעקולער סאבדזשעקטס. ס'איז דא א תלמוד תורה דארטן וואס די תלמוד תורה הייסט תשב"ר, ס'איז אנלייסענסד פארשטייט זיך ווייל ביי אונז דארף מען דאך נישט נאר קענען, נעמט א אינגערמאן וואס ער דרייט זיך אין גאס און מען זאגט דו ווערסט מלמד.

אויך אבאוט איסלאם און מ'עט געבן טעסטס אויף דעם, און דאס האב איך אלץ געבעטן ביי די רבנים, כ'האב ענק אלץ געבעטן רבנים טייערע א איד מוז ערלעדיגן זיינע זאכן אונטער די מזוזה, און קיינער האט נישט געוואלט פאלגן, מען ווארפט ארויס קינדער לייק איטס גאוינג אוט אוו סטייל, מען האט מאלעסטעד קינדער לייק איטס גאוינג אוט אוו סטייל, יעצט בין איך געוואויר געווארן פון אן אונטערטיר אז ס'איז דא נאך א מסירה יעצט, די מסירה איז אזוי. די גאווערמענט געט געלט אויף צו געבן לאנטש, ברעקפעסט, לאנטש, עס איז דא פלעצער צו געבן סאפער, און זיי האבן זייערע פארשריפטן פונקטליך ווי ווארעם די אייער מעגן זיין, ווי קאלט ס'מוז זיין, זיי האבן זייערע פארשריפטן, און למעשה האבן זיי א מעניו וואס מען מוז געבן, און איך האלט אז יעדע פרוי דארף נעמען דעם מעניו און זי זאל דאס נאכטון פאר אירע קינדער אינדערהיים, ווייל דאס איז געבויעט ממש נאר אויף פראוטין און אויף פעט, מען געט אפילו נישט קיין ווייס ברויט נאר ברוין ברויט. למעשה ווען ס'קומען די אינספעקטערס מאכט מען אלעס זאל זיין פיין און דענדי, מ'געט די פראוטינס אלעס אזוי ווי ס'דארף צו זיין, און ווען ס'איז נישט דא אן אינספעקטער טוט זיך די סקול איינשפארן אסאך געלט, זיי געבן פאטעיטאס מיט לאקשן, צוויי זאכן וואס זיי מאכן מ'זאל גיין אין וועיט, און די קינדער קומען אהיים און זיי ווערן אויפגעבלאזן. אלע קינדער עסט ארום קוקן אין ווילימסבורג ווי די זעהן א קינד וועסטו זעהן מסתם פון יעדער צוויי איז איינער אווערוועיט, פארוואס? ווייל די מאמע מיינט אז זי קאכט די לאקשן מיט די פאטעיטעס, דעטס די איידיע, ניין דו דארפסט געבן פראוטין, און דו דארפסט אויכעט מינימייזן וויפיל די קינד מעג עסן, טוה זיך נישט אנפרעסן, ווייל אז ער פרעסט ביי די זעקס, וואס וועט זיין ביי די צוועלף? יו העוו טו טיטש דעם, דאס איז א חלק פון חינוך. עניוועי, מען לייגט אראפ סאודע אויפן טיש, פול מיט צוקער, אפילו די גוים שרייען שוין ס'איז צו זיס. איך געדענק ווי ווען איך האב געלערנט אין וויזשניץ אין די ישיבה, איך בין געווען א בחור וואס איך בין פון אמעריקע, האב איך מיר געקויפט א גרעיפ דזשוס, אזוי פאר מיטן די וואך אויך, האט מיר די וויזשניצער רב געזאגט, ער איז דעמאלטס געווען די רב און דעמאלטס געווארן די רבי ר' משה'לע, וויין איז נאר פאר שבת, פארשטייסט, מען דארף זיך קענען באצוימען, ס'איז נישט געווען וויין, ס'איז געווען גרעיפ דזשוס, אבער דאס איז נאר פאר שבת, אפילו גרעיפ דזשוס איז נאר פאר שבת, ס'איז א שבת'דיג מאכל. מען דארף זיך אויסלערנען צו באצוימען. עניוועי, יעצט איז די גאווערמענט געוואר געווארן ס'איז דא מענטשן וואס האבן אויסגעזאגט פאר די גאווערמענט אז מען פאפט דיך אויס. מען פאפט אויס די גאנצע סיסטעם ווייל ביי זיי איז פאטעיטאס און לאקשן ביליגער און זיי געבן נישט וואס די גאווערמענט הייסט געבן. יעצט גייט זיין א גרויסע אינוועסטיגעישן, ס'וועט אויסזען אזוי ווי אלע אינוועסטיגעישנס, אזוי ווי די נוירסינג האום אינוועסטיגעישנס, די אלע אנדערע זאכן, און דאס איז. ווייל עטס האטס געוואלט זיין חכמים, און דער עולם האט זיך אויסגעלערנט אז אונז זעמיר נישט דא זאלטס אונז שטויסן און אונזערע קינדער ארויסווארפן, איז במילא יעדער איז געווארן היינט, עטס האטס עס אין ענקער דיקשענערי ס'הייסט א מסור, בקיצור יעדער איז א מסור אין ארץ ישראל, יעדער אראבער טראגט א מעסער מען דארף שוין נישט קיין גאן, יעדער אראבער איז א חפץ חשוד צו הרג'נען, יעדער בחור, יעדעס מיידל, יעדער טאטע, יעדע מאמע, יעדער איז א חפץ חשוד אז ער וועט קאלן די גאווערמענט און זאגן זאלסט וויסן מ'האט ארויסגעווארפן מיין זון, סטאפ די פעל גרענט, סטאפ דאס, סטאפ די לאנטש פראגרעם, מיין זון קומט אהיים גראב מ'עט נאך סוען די ישיבות פאר די אלע זאכן, און דאס איז וואס דא געשעהט, אבער ווען איך האב גערעדט צו די רבנים האט יעדער זיך אויסגעלאכט, נע ס'איז גארנישט, ס'איז נישט אהער ס'איז נישט אהין, משה דוד איז דער איינציגער וואס קומט צו צום. ניו יארק טיימס, משה דוד איז נישט צוגעקומען צו אזאלכע מענטשן וואס האבן געשריבן אונזערע ארטיקלען קעגן טשיילד אביוז. משה דוד קען נישט צו זיי צוקומען נאך היינט אויך נישט און איך קאל אים אפ ווען איך וויל. און דאס איז וואס דא געשעט. כ'האב געבעטן די רבנים. נאר וואס? זיי האבן זיך אויסגעלאכט. אבער היינט איז עס שוין צו שפעט. ווייל היינט איז קיין שום רב האט שוין נישט קיין נאמנות, עטס האט שוין נישט קיין פנים, און ממילא לאכט מען שוין פון ענק, קיינער גייט נישט נעמען ענקער א ווארט אז עטס וועט זאגן מ'וועט עפעס ערלעדיגן, אז מען זאל האלטן אז מען וועט עפעס ערלעדיגן, קיינער וועט נישט ערלעדיגן גארנישט עטס זענטס ליגנערס בלאפערס געלט נעמערס און דעטס אלל יור אינטרעסטעט אין, און אונז זעמער שוין אביסל פעד אפ געווארן פון ענק, און איף דאס איז געשעהן איטס ליידער זייער א שווארצער טאג פאר אידישקייט. אבער עגעין, ווער האט עס געטוהן? די רבנים! ווייל שטעל דיר פאר ווען מען לאזט ווען צו דעם זנות וואס דא איז פארגעגאנגען. ס'איז ממש ס'איז מיינד באגלינג וויאזוי עטס האטס דאס געלאזט, און ווער טראסט ענק היינט? און נאכדעם איז דאך דא נאך א קוועסטשען, אויב אידן לערנען שוין גוי'אישע זאכן און גוים לערנען אידישע זאכן, וועט מארגן איינער זאגן וואס דארף מען האבן צוויי סקולס? אזוי ווי ס'איז דא אין סעוטה און די אלע אנדערע פלעצער, וואס דארף מען צוויי סקולס? קען מען דאך שוין גיין אינאיינעם, און דאס גייט אראפנעמען נעבעך כלל ישראל. יעצט שרייען זיי צו מיר, ביסט גערעכט געווען, דו האסט מיט דעם רב נישט געטארט גיין, אבער איך טענה צו זיי, למעשה איז דער סמך מם האט געווינען די מלחמה, דער איז נאטינג טו טאלק אבאוט אז דער סמך מם האט געווינען די מלחמה. צו ס'איז דא נאך היינט א וועג צו פאררעכטן? מסתם יא. ערנסטע עסקנים, נישט קיין רבנים, זיך אריינלייגן אין די פרשה, און מ'וועט אנהייבן צו מאכן אזאלכע זאכן אז מ'וועט פאללאוען אינסטראקשענס, מ'וועט נישט מורא האבן מיט מעשים, מ'וועט פאלאון די רולס, מ'וועט מאכן ווייניגער אפאר טאלער, אבער מען מאכט גענוג, און דאס איז וואס מיין גרעסטע ווייטאג איז פון די גאנצע מלחמה. מען דערציילט אז ווען נאפאליען איז צוריק געקומען און ער האט געווינען די רוסישע מלחמה, האט געפעלט איינער פון דריי סאלדאטן, ס'הייסט אין יעדע משפחה איז געווען א טויטער, האט נאפאליען געזאגט, כ'האב געווינען דעם שלאכט, אבער כ'האב פארלוירן די מלחמה, ווייל קיינער האט אים נישט געקענט אנקוקן אין פנים, אין יעדע משפחה איז געווען א טויטער, אין בית אשר אין שם. דאס האט געברענגט אז מען האט געמוזט גיין אנקומען צום גוי, האט געברענגט אזא מין קיק בעק, ס'האט אונז אזוי צוריקגעפושט אז די גאנצע פרידאם אוו רעלידזשען און פרידאם אוו ספיטש, גאנץ אמעריקע, דאס איז די גאנצע וועלט, אלעס איז גארנישט ווערד. זיי האבן זיך אזוי שיין אריינגעגעסן צו אונז, און דאס איז עס. יעצט הגם אמעריקע האט קיינמאל נישט געפרעגט אידישקייט וואס צו טוהן, ס'איז געקומען די דזשענדער לאו און ס'איז געקומען די לאו פון חתונה האבן אינאיינעם, אלעס איז געקומען די די די די רייטס פאר געי, זיי האבן קיינעם נישט געפרעגט, כאטשיג זיי ברענגען אונטער די גאנצע וועלט מיט דעם, זיי ברענגען אונטער גאנץ אמעריקע, זיי ברענגען אונטער אלע רעלידזשענס, זיי האבן נישט געזאגט אז יענער וויל חתונה האבן, א מאן מיט א מאן מעג חתונה האבן, זיי האבן געזאגט אז טאמער דו וועסט נישט קעיטערן אויף די חתונה צו אז דו וועסט רופן שרולי שטיין אז ער איז א הי און נישט קיין שי, קענסטו באצאלן צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאלער פאנישמענט. יעצט ווי זענען אלע רבנים זאלן גיין פראטעסטירן, כ'האב געזען ס'איז דא איינער, דער אייבערשטער פרעגט כלום יש מי שיש רוצות מוחה עלי, ס'איז געווען איינער וואס איז געשטאנען אין פראנט פון סיטי האל. און דער יונגערמאן הייסט שלמה משה דיימאנד. געזאגט. דאס איז דער אינגערמאן וואס מ'האט אים שיעור איבערגעפארן אין פראנט פון סקווער אויף וואשינגטאן סטריט ווייל ער האט געזאגט מ'זאל נישט וועהלן פאר וועם דער הייליגער צדיק האט געהייסן מ'זאל וועהלן. ער האט שיעור באצאלט מיטן לעבן. נישט כלום יש מי שרוצץ מוחו, נאר ער האט שיעור באצאלט מיטן לעבן. ס'איז געווען מער ווי רוצץ מוחו. יעצט אויף די אנדערע זייט. זענען געשטאנען דריי פון די נטורי קרתא און זיי האבן אויכעט פראטעסטירט, די נטורי קרתא האלט מיר אין איין זאגן דו זאגסט קיינער פראטעסטירט נישט, זיי זאגן זיי גייען איבעראל פראטעסטירן ווי מען רופט זיי, צו וועלכן די זונה גייט צו ווי מען צאלט איר געלט גייט זיי אריין, זיי גייען איבעראל פראטעסטירן, זאגן זיי מיר אונז פראטעסטיר מיר אויכעט קעגן די דזשענדער מערידזש, אבער אינטערעסאנט כ'האב זיי קיינמאל נישט געזען זאלן פראטעסטירן קעגן מען זאל נישט רעיפן קינדער. פון דעם האלט איך ליידער נאך דעם פאן אליין, זוך איך נאך איינער זאל מיטשטיין, ס'איז מיר שוין שווער צו האלטן אין די הייך דעם פאן. עניוועי, א חוץ מיט דעם איז קיינער נישט אינטערעסירט אין גארנישט. משה דוד נידערמאן כאפט אפאר טאלער מיט לגיונות, צי די ישיבות כאפן אפאר טאלער מיט לגיונות מיינען זיי אה, זיי האבן שוין דערלעבט משיח'ן, ס'איז שוין זיכער, ס'איז אנבעליוועבל, און דאס איז די מורא'דיגע פראבלעם וואס דא גייט פאר. די פראבלעם איז אז ס'איז נישט דא ערנסטע מענטשן, זיי כאפן זיך נישט אז די רעיט וויר גאואינג, גיי מיר אונז זיין אזוי ווי א געהעריגע פאבליק סקול, און אונז גיי מיר נישט האבן קיין שום רעכטן צו טיטשן די קינדער א פיינעם איידלען חינוך, א חינוך אן תערובות פון זנות, א חינוך אן תערובות פון גניבה, א חינוך אן תערובות פון מינות וכפירה, די רבי פלעגט אלץ וויינען מינות וכפירה, מינות וכפירה, מען היינט ערשט מוז מיר אנהייבן צו פארשטיין וואס ער האט געוויינט. זיין נשמה האט אים געוויזן אז די אלע גרויסע סקולס מיט די אלע גרויסע תלמוד תורה'ס מיט די אלע אידישע אינסטיטושענס, עט די ענד אוו די דעי פארן זיי זייער ראנג. און אפילו תורה ויראה, די סאטמאר און די אלע וואס מ'האט פארקויפט א הייליגע חינוך אן איידלע חינוך אלץ באלאוני נעבעך. און ס'גייט נאך ארגער. און ביז ווילאנג אונז וועלמער זיך נישט צאמען זעצן אן רבנים און וועלמער נישט טראכטן אן עצה וויאזוי מ'קען פארבעסערן יעדנס מצב, מען זאל זיך נישט אנווארפן מיט קינדער, מען זאל נישט גנב'נען געלט פון די גאווערמענט און עס לייגן אין טאש, דאס איז געלט וואס איז דעדיקעיטעד פאר קינדער, וויזילאנג אונז וועלמיר דאס נישט טון, זאלט איר וויסן יעדע דזשענערעישאן ווערט ארגער, עס וועט קומען אמאל א צייט ווען מען וועט מוזן האבן א צלם, און מען וועט מוזן האבן דעם שם הוויה, להבדל אלף אלפי הבדלות בין קודש לטומאה, אלעס וועט מוזן זיין אין די זעלבע סקולען אין די זעלבע קלאסרומס, אפילו די פרייוועט סקולס. און די גאווערמענט וועט רעגירן וואס מען זאל לערנען און וואס נישט, און מען וועלמיר זיך קענען איינפאקן מיטן גאנצן חינוך ליידער, די גאנצע האראוואניע וואס אונז האמיר אלע יארן געהארוועט אז אונז זאמיר זיין סעגריגעיטעד גייט ליידער אונטער. ס'איז אן אנבעליוועבל סיטועשאן וואס ס'גייט היינט פאר. ס'איז ממש אנבעליוועבל. און איך האב געזען דעם בראך קומען, ווייל איך האב געוואוסט, ווי לאנג גייט זיין אז קינדער וועלן זיך לאזן אביוזן, זיי וועלן אראפגיין פון וועג, זיי וועלן אוועקלויפן פון די קאמיוניטי, זיי וועלן צוריקקומען צום טאטן דארטן צו דעם ווייס שייע ווייסן זון און זאגן אין פראנט פון א טעלעוויזשן פארוואס האסטו מיך מאלעסטעד פרייטאג צונאכטס? אינטערעסאנט, זעט אויס ער האלט אויך אז עונת תלמידי חכמים מליל שבת מיינט מען מוצאי שבת, ווייל פרייטאג צונאכטס האט ער געוואוינט מיט זיין זון, אזוי זאגט זיין זון, און דא איז געווען דער עה דער רייכמאן האט געטאטשט עטליכע יונגלעך וואס זענען געקומען פאראויס, ווי לאנג האט עטס געמיינט אז דאס קען זיין א סוד? מען דערציילט אמאל דער הייליגער ריזשינער, ס'געקומען א פרוי און זי האט געזאגט אז זי האט א מעלק, זי פארקויפט מילך אין שטאט און ס'דא א קאמפעדעטער פארקויפט אויך, און יענעם גייט אין די פרנסה און איר גייט נישט. דער הייליגער ריזשינער האט געפרעגט, זאג מיר וויאזוי דו פירסט דיך אויף? זאגט זי, רבי איך בין אזוי אפגעהיטן, אז ווען איך וואש אויס א קאנע פון איין פרוי צו די צווייטע דאך דא אביסל וואסער וויש איך עס אויס. האט דער הייליגער ריזשינער געזאגט, דאס איז אן עולם השקר, דו קענסט דא נישט מצליח זיין אזוי. אויסווישן מוזטו נישט. דאס הייסט עפעס א וויפיל ס'קען אריינגיין אין א גאנצע קאנע אביסל וואסער, דאס הייסט אז דו האסט צוגענומען דאס ביסל וואסער. דאס מוזטו דיר מוחל זיין ווייל אז דו'סט גיין צופיל מיט אמת דא איז א עולם השקר דאס איז פשט איז אזוי ווילסט אביסל דרייען עפעס צו כדומה מען קען אביסל דרייען אבער מען קען נישט אלעס ווייסט ס'איז געווען אמאל די שוחטים האבן געהאט א פראבלעם ביים מיעל מארט מען האט זיך געכאפט זיי האבן געמאכט צוויי הונדערט דאלער אן די בוקס און דערווייל האט מען דאך געוויסט ס'איז נישט אמת בקיצור ס'איז געווען אן אינוועסטיגעישן איז מיעל מארט דעמאלטס אריין צום רעבן צום דברי יואל, האט אים דער רבי געזאגט אזוי, איך וויל דיך יעצט ארויסנעמען פון די צרה, אבער איך וויל דיך אויסלערנען, מאך נישט קיין גרויסע גניבות, עפעס דרייט מען אביסל, סא זעט אויס אז היינט אזוי ווי מען מאכט שוין נישט קיין גרויסע גניבות מיט די שוחטים, מיט די גרויסע גניבות אריין אין קלייניקייטן אזוי אז נאר מען שעכט נישט, מען זעגט נאר אפ דעם קאפ, צו איינס פון דריי לאט מען דורך, און אביסל חלב לאט מען אויך דורך, כ'מיין איך זאג דאס נאר סארקעסטיקלי ווייל ליידער ס'איז נישט כשר אויך. נישט א מענטש מוז פארשטיין דו קענסט נישט נעמסט קינדער און ווארפסט אין די גאס ס'איז געווען יעצט האב מיך געפרעגט אין ארץ ישראל כ'האב געזאגט א דרשה דארטן כ'האב געזאגט א דרשה פאר גרויסע מיניסטערס האבן זיי מיך געפרעגט צו ס'איז דא טרעפיקינג טשילדערן ביי אונז איז לכאורה דארף איך מיך אנהייבן צו דרייען ווען מ'טרעפיקט קינדער טרעפיקינג טשילדערן מיינט אז מ'נעמט קינדער און מ'אביוזט זיי מ'דארף אנהייבן צו דרייען קוקן ווער עט קומען פאראויס האב איך געזאגט יא, גיי אריין אין יעדע מקווה וועסטו טרעפן טרעפיקינג טשילדרען, מען זיצט דארטן חזירים יעדן טאג און בפרט נאך פרייטאג, מען טוט כל דבר אסור מיט קינדער, און זיי גייען און זיי האבן עס נאכגעקוקט, שפעטער האט די יו ען געזאגט אז זיי הערן אויף צו געבן געלט פאר מדינת ישראל טאמער ס'הערט זיך נישט אויף די מקווה'ס, מען טאר נישט לאזן קינדער אין מקווה, ס'ווערט ארדענונג, אבער אונז האמיר געדארפט אנקומען צו דעם גוי? כ'פארשטיי דאס נישט, מ'האט זיך אויסגעבלוטיגט פאר אזא חזיר ווי ברוך מרדכי, לעבאוויטש צו יחיאל בראנער צו די אלע חזירים אונז האמיר זיך געדארפט אויסבלוטיגן מען האט גערעיזט געלט פאר נחמיה וועבערמאן ממה נפשך האסט געטאטשט דאס מיידל? לאטס אים גיין בסיפור מיט בן חולה זאל ער גיין אין תפיסה האט ער נישט געטאטשט האט ער געדארפט פרואוון זיין אינעסענסי און יעדער ווייסט ער האט געטאטשט ס'איז געקומען צוויי מיידלעך אויפן סטענד זיי האבן געוואלט זאגן וואסערא צדיק ער איז און ביידע האט ער געטאטשט זיי האבן ביידע מודה געווען נאר זיי האבן ביידע געזאגט ליסן מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון שטוב איף דיס איז די פרייז ווי העד טו פעי ווי פעיד איט ער איז געווען א געהעריגע קאסטומער פון די אלע מיידלעך. זיי האבן געזאגט ער געהאט ווען ער האט געוואלט האט ער מיט זיי געטון וואס ער האט געוואלט. ער געהאט אזוינפיל אז ער האט נישט געוויסט, ער האט נישט געוויסט אליינס וועלכע זאל ער היינט נעמען וועלכע מארגן. ס'איז אנבעליוועבל, דאס האט מען אלעס געמעגט און אויף דעם האט מען אריינגעלייגט מיליאנער דאלער צו קליערן דעם סיסטעם, יעצט וואס ווילט עטץ יעצט? יעצט ווילט עטץ אז דער גוי זאל דיך אננעמען פאר א פיינע מענטש, דער גוי זאל דיר טראסטן? ס'דא הונדערטער קינדער אין די גאס, זיי האלטן אין איין קאלן, געב מיר די בעל גרעהם נאמבער, איך געב יעדן איינעם, איך זאג טריי וואס דו קענסט, גיי צו עני אפיס, גיי צו די באורד אוו עדיוקעישן, איך שיק זיי, איך האב יעצט געשיקט איינעם צו די באורד אוו עדיוקעישן, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון גערער חדר, איך האב געזאגט גיי צו די באורד אוו עדיוקעישן, זיי האבן נישט געוואלט אנהייבן מיט די באורד אוו עדיוקעישן, האבן זיי אים צוריק גענומען, דאס מוז זיך אויפהערן, אונז זעמיר נישט ענקערע בהמות. אונז האמיר קינדער מיט פראבלעמען, איז דא אויף דעם געלט, ס'איז דא פאנדס, ס'איז געווען יעצט א גרויסע אסיפה אין ארץ ישראל, קלויזענבורגער רב איז געווען דער ראש המדברים, ס'איז דא יעדעס יאר קומט זיך צוזאמען אלע מחנכים, איז עס איך מיין ס'איז די צענטע יאר געווען די יאר, האט איינער געפרעגט צו על פי הלכה מוז די ישיבה צושטעלן העלפ פאר שוואכע בחורים, האט ער געזאגט הונדערט פראצענט ווייל אויף דעם שנארט מען. אבער וואס זיין פראבלעם איז דעט הי דאזענט אנדערסטענד, די גאווערמענט געבט פאר דעם געלט, אפילו אין ארץ ישראל, זיי געבן געלט פאר אלע מיני הענדיקעפס, ס'דא פאנדס פאר די אלע זאכן. איך האב געבויט יעצט א מקווה אין ארץ ישראל, אין בית וגן אין ירושלים, האט די גאווערמענט געבויט פאר אטיסטישע קינדער א צען שטאקעדיגן בילדינג אין גרויס, אפשר, איך ווייס, צוויי דריי בלאקס גרויס.

באט אין יסודן של דברים מוז זיין אז יעדעס קינד זאל האבן א פלאץ אין חדר און יעדעס מיידל זאל האבן א פלאץ אין סקול און אז ס'האט נישט איז דא אזאלעכע סקולס וואס זיי נעמען אריין דעי קינדער באט יו דזשאסט דאונט קיק אים אוט געט אן עוועליועישן פון א סייקאלעדזשיסט אדער א סייקייטריסט און אז די גאווערמענט זאגט מען זאל געבן דעי מינע עסן זאלט עטס געבן דעי מינע עסן ווייל סוף כל סוף דאס קינד ווערט אנגעבלאזן און מ'וועט האבן א פראבלעם א גאנץ לעבן מיט זיין וועיט. עניוועי, איי קען אנלי טיעטש יו רייט פרום ראנג, איף יו דאונט אנדערסטענד איט, אז עטס ווילטס כאפן יעצט א דאלער און אונטערברענגען כלל ישראל, ליסן. היטלער האט עס אויך געטוהן, און אין די אינקוועזישן האט מען עס געטוהן, ס'איז נישט געפערליך, איט וואס דאן ארעדי, עטס זענטס נישט מחדש גארנישט, נאר אמאל האט מען גענוצט א גוי און היינט נוצט מען ראש ישיבות מיט רבנים, שוין, יעצט עמער גיין ווייטער. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט א לאנגע צייט צוריק אז ס'איז דא א שייגעץ ער הייסט דוד שמידל מיטן פידל וואס ער פאפט אויס דעם עולם אז ער נעמט קער פון קברים מ'זאל נישט גראבן און אהער מיט אהין, ס'איז דא איינער אהרעלע יאקטער האט מיך אמאל אראפגערופן אויף ארץ ישראל ער האט מיר געוואלט ווייזן ווי דוד שמידל גראבט איבעראל און ער האט אויכעט געהאט. פון די רעגירונג, פון משרד העתיקות האט ער באקומען רשות, זיי האבן געמאכט א יד אחת און ער קאלעקטעד מיליאנען, ווען זיי האבן געבויעט אין בית שמש, טוט זיך דארטן יעצט א גאנצע זאך, צו מען האט יא געטראפן קברים צו נישט, מיר האט דערציילט דעמאלטס משרד העתיקות אז דארט איז געווען פֿיר אלטע מערות, נאך פון די צייט פון די תנאים און אפשר פריער, אידן וואס האבן נאך געגעסן פון קרבן פסח, און די דוד שמידל מיטן פידל האט עס אלעס מבער געווען, נאר זיי האבן געבעטן גרויס געלט, זיי האבן געבעטן געלט אין די וועלט אריין, עפעס פיר דירות מיט איך ווייס נישט וויפיל הונדערטער טויזענטער שקל, און ווען איך בין ארויסגעקומען די ערשטע מאל האט יעדער געזאגט דו רשע, דו ביסט א ליגענער און דוד איז א צדיק, מענטשן האבן מיך געוואלט הרג'נען. אבער איך האב זיי אלץ געזאגט הער אויס, איך האב נישט מיט די אלע זאכן גארנישט, וואס איך האב געזען האב איך געזען, מען האט זיך פארשטעלט דארטן ווי א מיידל, מען האט געכאפט ווידיאוס ווי זיי גראבן, ס'איז געווען א שרעק, עניוועי כ'האב ענק שוין געזאגט, די אלע קנאות איז איין זאך, אז מען זאל מאכן געלט, ס'איז דא יעצט איינער וואס ער האט געלערנט אין א ישיבה און מען האט אים אויסגענוצט אז ער זאל גיין. מאכן הפגנות און ער איז אראפגעגאנגען פון אידישן וועג און יעצט וויל ער נעבעך צוריק און ער קומט און ער שרייט צו יעדן לאזטס ענק נישט אריין אין הפגנות ס'ברענגט אראפ דעם עולם פונעם גלייכגעוויכט מ'רעדט זיך איין אז דאס איז אידישקייט און ער זאגט געבענטשט זאל זיין רב שך וואס ער האט קיינמאל נישט געלאזט מ'זאל גיין צו הפגנות ער האט געזאגט בחורים זאלן זיצן און לערנען הפגנות איז נישט דער וועג אונזער הייליגער רבי האט אונז געהייסן דא גיין אין הפגנות און אונז זעמער געגאנגען און מ'האט אים פארגעהאלטן ס'איז געווען, מיר האבן דערציילט מענטשן וואס זענען געווען זייער שטארק דערקעגן, זיי האבן פארגעהאלטן פארן רבי'ן, האט דער רבי זיי געענטפערט איך בין מתפלל ס'זאל קיינעם גארנישט געשעהן, און איך געב אבאכט, און ווען איך שיק מעג מען גיין, איז די פשט ווען דער רבי האט געשיקט האט מען געמעגט גיין, א טאג נאכדעם ווען דער רבי האט שוין נישט געווען אינגאנצן געזונט נאכן סטראוק, האט מען שוין קיינמאל מער נישט געטארט גיין צו הפגנות. ווייל דאס איז א דרך היחיד, א גרויסער צדיק וואס עס שטייט אונטער דעם, דער קען דאס דורכפירן. דאס איבריגע איז סתם באלאני. און עס איז געגאנגען און נאך ווייטער און נאך ווייטער און מען איז געגאנגען, איך געדענק די שווארצע האבן דעמאלטס געזאגט אויב אזוי דארף מען גיין יעדן טאג פראטעסטירן און מען גייט צו די יו ען, נו מען איז געווארן חברים מיט די אראבער, מען גייט שוין מיט די אראבער, דער אראבער איז שוין גאר דיין פרענד, מען איז אזוי. אינגאנצן צו צעפאלן פון גלייכגעוויכט אז ס'איז א לצנות די גאנצע זאך. און אויך, איך געדענק איך בין אמאל געגאנגען דארטן, מ'האט פראטעסטירט, איך ווייס אויף פֿאָרטי סעווענט סטריט און פירסט עוועניו, דארט איז דא א טאפלעס באר, און בחורים יונגלעך זענען דארט אריינגעגאנגען, און רחמנא ליצלן וואס זיי האבן געזען זענען ארויסגעקומען, ר' נחום קוק וואס דא טוט זיך! זאג איך, איך ווייס וואס דארט טוט זיך, ס'איז נישט פאר דיר אריינצוגיין. כ'האב מוחה געווען, שפעטער איז מען געגאנגען ביי די נעקסטן פראטעסט מ'האט געברענגט די פארטעבל טוילעטס אונז האמער נישט קיין לידערס אונז האמער דרערד ליגערס און די זעלבע איז געווען מ'איז געקומען פראטעסטירן קעגן נחום ראזענבערג וואס האסטו אנצורייצן שנאה קעגן נחום ראזענבערג פארוואס ווייל ער האט געזאגט אז מ'טאטשט קינדער מ'מאכט משכב זכר מיט קינדער איף יו דידנט לייק איט יו שוד האוו סטאפט. באט עניוועי, סאו דאס איז די גאנצע מעשה מיט די פראטעסט, דאס איז אלעס געמאכט, אפאר מענטשן מאכן געלט און זיי האבן יעדן אין דר'ערד, יעצט איז דא ערגעץ אין די שווייץ וואס איז דא עפעס א פראבלעם וואס מען גראבט, קומט דאך גראד אן דער הויפט פון די שקצים וואס ער וויל מאכן געלט דוד שמידל מיטן פידל, איז בקיצור האט ער געזאגט. אז ער וויל האבן הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער, אדער קען זיין גאר אוירא, איך ווייס נישט, אז דאס הייסט דמי השגחה, און ממילא טאמער נישט דעמאלטס וועט ער ארויס גיין מיט א פראטעסט אז וואס הייסט אז מען גראבט טויטע, און זיי האבן דארטן איינעם דעם חזקי קאלמענאוויטש, א שייגעץ, איך האב געבויעט, איבערגעבויעט ביים יסוד ושורש עבודה, איך האב באצאלט געלט פאר א איד ר' שמעון אהרנשטיין זאל אראפקומען זעהן פונקטליך ווי די קבר איז, מען האט. אויפגעזוכט, מ'האט געטראפן אן אלטן שטיין אז דארט און דעמאלטס האט מען געגרינדעט דעם בית החיים, און ס'איז געווען די אלע דאמס ארום און ארום, זענען זיי געקומען זיי האבן אנגעהויבן מיט פערוואלד מיט שמערוואלד און ס'איז נישט דארט, נאר אזוי ווי אונז האבן מיר נישט געדארפט אנקומען צו געלט צו קיינעם, ווייל דער וואס האט פיינענצירט איז געווען הרב ר' בנימין זאב זוסמאן סופר, ער איז געווען טאהשער רבינ'ס גבאי, ער האט געהאט קאנעקשאנס מיט די גרעסטע מיליאנערן, איז בממילא האבן מיר אונז געלאכט פון יעדן, קום מיר נישט אן פערנוואלד און פערוועשט, לאז אפ מיט די זאכן. עניוועי, איז וואס איז געשעהן יעצט איז אזוי, איז געגאנגען דער שמידל מיטן פידל און ער האט גענומען זיך צו שלאגן מיט ציריך, ציריך האט א בית דין, ס'איז דא ר' שאול ברייש, דאס איז דער זון פון רב ברייש וואס ער הייסט דער אב בית דין פון ציריך, און אויכעט הגאון החסיד ר' משה חיים שמערלער וואס ער איז דער אב בית דין פון מחזיקי הדת אין ציריך, און הגאון רבי חיים משה הלוי לעווי, ער איז דער אב בית דין פון קהל עדת ישורון אין ציריך. זיי האבן אונטערגעשריבן א בריוו אז די גראבאכצער וואס ס'גייט פאר אין ציריך זאל מען וויסן אז אלעס וואס האט צו טוהן מיט די געגראבאכצער איז טאמער מיר טרעפן עפעס ביינער האט אלעס אונטער אונזער השגחה פון דעם בית דין און דורך עסקנים חשובים וואס זיי פירן אלעס כדת וכדין און נאכן ישוב הדעת האבן מיר מחליט געווען אז ס'איז נישט דא קיין שום תועלת אז זאלן זיך אריינמישן עסקנים פון אויסלאנד, און אדרבה דאס קען נאך מאכן א גרויסן היזק, ס'איז אונטערגעשריבן א' בשלח. סאו יעצט איז דאך ארויסגעפאלן דאס צאצעלע פון מויל פאר דוד שמידל, דא האט ער דאך געקלערט צו מאכן גרויס געלט, און דא נישט נאר מען האט אים ארויסגעווארפן, מען זאגט נאך אז ער וועט גאר שטערן, איז בממילא איז געווארן א גרויסע מלחמה. יעצט וואס איז געגאנגען דוד שמידל? דוד שמידל האט ריארגענייזד זיין גאנצע ארגענעזעישן, ער האט ארויסגעווארפן אפאר אלטע און ער האט גענומען נייע חברה זאלן פירן, איינער פון די קען מיר אונז אלע, ער הייסט אהרן הערש רומפלער, דער וואס האט געוואוינט אין מאנסי און האט אפגע'גנב'עט פון א איד עפעס פיר פינעף מיליאן דאלער, ער האט אים געזאגט ער קויפט אפ זיין עבירות, שפעטער איז זיין מאמע געקומען צו. טאטע און געזאגט אז זאלסט וויסן ער איז נישט אינגאנצן דאס דו האסט אים באגנב'עט איז ער אנטלאפן אויף ארץ ישראל און ער איז געווארן פון די הייליגע אז ער הייסט אלע זיינע פרויען זאלן זיך ארומבינדן אזוי ווי די אראבער אזוי אז מען זאל נישט דערקענען א חילוק דאס איז דער באקאנטער גנב דער באקאנטער לאולייף ער איז איינער פון די נייע פונעם ועד און מען האט אנגעהויבן צו מאכן א נייע ארגאניזעישן און מען גייט אנהייבן צו פראטעסטירן קעגן דעם קאנסול פון די שווייץ מאנטיג בשלח, ס'איז לעבעדיג. ועד להצלת בית החיים בציריך. יעצט, זאליקא, דער אפגעריסענער פערד וואס ער קויפט אלעס פון יעדן, ער האט דאך נישט וואס צו פארקויפן, פארקויפט ער אז ער איז געווארן דער קנאי, האט ער ארויסגעגעבן דער בית דין צדק דקהל ייטב לב, אז מען מוז זען אז מען זאל ראטעווען דעם בית החיים, און אונז דארף מען טון אלע זאכן מען זאל מונע זיין פון א חילול און עקירת בית הקברות העתיק, ס'איז א גאנצע מעשה. כבר הורו גדולי הדור הקדמון שיש איסור אלטע אזיאטישע סאטמארע מארמארישע פען כבר הורו גדולי הקדמון וואס די גדולי הקדמון האבן געזען דעם בית החיים אונטערגעשריבן כסיל יודא טייטלבוים דאס איז דאך דער זאליקא און אונטערגעשריבן אונטער דעם ישראל חיים מנשה ראב"ד און שלמה יודא וויינבערגער דער ספק דער וואס דארף ברענגען א ספק'יג אשם תלוי, און נאכדעם איז אונטער געשריבן משה מנחם טירנאוער, און נאכדעם כסיל יודא פיליפ זאמעלייט, דער וואס האט געמאכט משכב זכר מיט חזקי טייטלבוים'ס ברודער, און חיים דוד כץ, און נאכדעם איז אונטער געשריבן אריה ראזענפעלד, ס'איז מורא'דיג, זיי האבן צוזאם געשטעלט דא א נייע זאך און מען גייט פראטעסטירן און דער עולם וועט אנהייבן צו געבן גרויס געלט, ס'וועט ווערן א גאנצער מאוומענט. דעטס אלל דעי'ר היר פאר, דעי'ר נאט היר פאר עניטינג סיריעס. יעצט איך וויל נאך א זאך פארשטיין, ס'איז געווען א מחאה און ס'איז ארויסגעקומען אין פרשת כי תבוא שטייט דארטן אז ווער ס'רעדט אויף ר' משה שטערנבוך איז עושה מעשה זמרי מבקשים שכר כפינחס און מ'טאר נישט אסור לדבר סרה על השם ועל משיחו הגאון האמיתי עמוד ההוראה איך האב ביז יעצט געוויסט אז דער ליובאוויטשער איז געווען משיח יעצט זעה איך אז משה שטערנבוך איז גאר משיח רבינו

סאו ממה נפשך, מעג מען גראבן צו טאר מען נישט? דארף מען געבן הונדערט פופציג טויזנט דאלער פאר שמידל צו דארף מען אים נישט געבן? און געגאנגען זאליקא האט זיך אריינגעשטעלט אין די מלחמה אז ער האלט מיט יעצט מיט דוד שמידל מיטן פידל און ממילא האט ער געשטעלט צעטלעך אז מען מוז גיין און מען מוז מוחה זיין און אלעס רבותי ס'דא א בית דין דארט אין ציריך און די בית דין זאל עס הענדלען קיינער זאל נישט גיין פראטעסטירן און בפרט נאך מיט אראפשלעפן בחורים מיט קינדער צו א פראטעסט און ס'איז נישט דא קיין אחריות אויף קיינעם, און זיי ווערן סטאק אין טאפלעס בארס, דעטס אלל איטס גאנא העפן. און אפדעם איך וויל זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א בריוו וואס הרב חנוך העניך פאדווא האט געשריבן יארן צוריק, מ'האט געוואלט עפעס מפנה זיין דארט אפאר קברים, אויכעט פאר געלט, ווייל ווייל מ'האט עס געוואלט פארקויפן, האט ער געגעבן א היתר מ'מעג ארויסנעמען אידן וואס זענען שוין געלעגן הונדערט יאר דארט. האט מען אים געפרעגט פארוואס, איך האב א מענטש וואס האט מיר פארציילט ער איז אליין אריבער צו אים האט אים געפרעגט איידלערהייט פארוואס האסטו געגעבן אזא בריוו, זאגט ער ווייל ווען איך גיי נישט וואלטן זיי עס עניוועי געטון, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך, ס'איז לצים איבעראל, ס'איז געווען לצים, ס'איז געבליבן לצים, און אונז זאלמיר גיין פראטעסטירן אז דוד שמידל זאל מאכן געלט ער זאל זוכן א דזשאב, חוץ פון דעם האט שוין גענוג אפגעגנבעט, און נאך א זאך דארטן ווי ער מאכט אין ארץ ישראל, איז דא אויף א פלאץ ווי ער מאכט די קברים ביי נשר, דארט האט ער ארבעט אויף נאך פינעף יאר, ס'איז זייער א גרויסער בית החיים דארט. סא איך וויל זאגן דעם עולם, לאטס ענק נישט אריין אין ארץ ישראל'דיגע פאליטיק, זאליק אויך ביטער דורכגעפאלן האט זיך אריינגעלאזט דערין, ער כאפט נאך נישט וואסער א טיפש ער איז אז ער שטעלט זיך צו אויף די זייט פון די משוגעים. יעצט דער דוד שמידל. האט עס נישט גענומען מיט צוזאמגעלייגטע הענט, ער איז געפארן אויף לונדון אין די זאלוינישע בית מדרש און ער האט צוזאמגערעדט דארטן קעגן אלע גדולי הדור, ער האט צוזאמגערעדט דארטן אויף מענטשן וואס האבן אים געשטעלט אלס הויפט פון אתרא קדישא, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, הרב דוד שמידל האט באקומען א בריוו פון הרב טובי' חטא זונטאג מאנטאג דער אב בית דין אין ירושלים אז מ'זאל נישט גראבן. און ער אליין, טובי' חטא, איז געווארן פון די ועד דורך דוד שמידל, ער איז איינער פון די נשיאים פונעם ארגון. יעצט איז אזוי, דער ירושלימ'ער רב, דער טובי' חטא האט געזאגט מען טאר נישט גראבן, איז געקומען אברהם שיע סאלאווייטשיק, ער איז דער ראש ישיבה פון בריסק, וואס ער איז אויך געשטעלט געווארן דורך דוד שמידל מיטן פידל אלס א חבר פון אתרא קדישא, און ער איז געגאנגען צו רב טובי' חטא זונטאג מאנטאג צו דעם גאב"ד פון די עדה, און ער האט געזאגט אז ס'איז נישט ריכטיג אז מ'זאל דארטן פראטעסטירן, איז געגאנגען רב טובי' חטא זונטאג מאנטאג און ער האט חוזר געווען, ביי די פלייש האט ער נישט געוואלט חוזר זיין, דעמאלטס ווען מ'האט אריינגעברענגט נבילות וטריפות אבער דא האט ער חוזר געווען. און ער האט געזאגט אז אמת די רבנים פון שווייץ זאלן מחליט זיין און דוד שמידל האט זיך נישט מיט דעם וואס צו מישן, דוד שמידל האט נישט גענומען די זאך מיט צוזאמגעלייגטע הענט און ער איז געפארן אויף די שווייץ צום קאנסול און ער האט אנגעהויבן צו פירן א מלחמה אז ס'איז געווארן א מחיה און ער האט געזען אז מען לאכט זיך אויס פון אים איז ער געגאנגען אויף לאנדן אין זאליקא'ס בית מדרש און דארט האט ער אנגעהויבן צו פארדרייען א קאפ און צאמצורעדן קעגן יעדן, ער האט גערעדט קעגן ר' טובי' ווייס, קעגן ר' אברהם שיע, סאלאווייטשיק, איר הערט וואס דא טוט זיך? נא יעצט ווערט עטס אלע קלאר ווען איך האב געשריגן מיט יארן צוריק ער איז א שייגעץ א פארברעכער א גארנישט האט דאס געשריגן דעמאלטס האט יעדער געזאגט ס'איז משוגע דוד שמידל איז פון די ערליכסטע מענטשן אין שטאט זאג איך אים יא אפשר איז ער געווען אמאל היינט איז ער נישט און דער עולם האט זיך אנגעהויבן צו כאפן. כ'הא מזל אז ר' אהרעלע יעקטער איז אים נאכגעגאנגען, ער האט מיך אמאל אראפגערופן, איך האב מיר באצאלט שפעזן איך זאל קענען צוקוקן ווי ער שטייט און גראבט און נעמט ארויס גולגולות און מ'ווארפט עס אוועק, ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'האט דארטן געטון, מורא'דיג. סא איינער דארף מסביר זיין זאלי קאהן אז ער גייט אריין אין א מלחמה און ס'איז מיט קנאים, און די סוף גייען זיי אים נאך ארויסטראגן פון דארט, הי דאזנט נאו וואט הי'ז אין פאר. ווען אונזער רבי וואלט נישט געווען דער חכם הדור מיט די אלע געלונגענשאפטן וואס ער האט געהאט וואלטן זיי אים אויך ארויסגעטראגן, ווייל נאך א מזל ער האט געהאט זיין חכמה און זיין סייעתא דשמיא, אבער זאלי קאהן האט עס נישט. יעצט, עמער גיין ווייטער, איך וויל ענק פארציילן א מעשה, ווער ס'געדענקט, איך האב ענק שוין פארציילט דאס אמאל אז כ'בין געגאנגען אין מאה שערים און איינער דרייווט א זאקא אמבולאנס און שרייט ארויס נחום! נחום! דעמאלטס איז נאך געווען פאר פארן חרם, און כ'קוק ווער ס'שרייט, דריי איך מיך אויס זעה איך ס'דא דא א בחור וואס איך קען זיין טאטן, כ'האב אים געקענט פון קליימער שול, און איך גיי צו צום אמבולאנס און איך קוק אריין און איך זעה וואס דארטן טוט זיך, און שוין, זעה איך ער זיצט נעבעך מיט א שיקסע, האלב אויסגעשניטן, ער געווען אין די דרייווערס סיט און זי געווען אין די נעקסט סיט, זאג איך אים הער אויס, שטעל אפ דעם אמבולאנס. צי דיך אין די זייט, איך גיי קויפן א פלאש וויין, איך גיי שטעלן יעצט א חופה דא אינמיטן די גאס, דו ווילסט סע? נאו פראבלעם, האב חתונה, הענג נישט ארום. זאגט ער, יא, איך וויל זי זייער שטארק, ס'איז אבער דא א פראבלעם, זי וויל מיך נישט, זי איז א חילונית, זי האלט נישט ביים האלטן אידישקייט. האב איך געזאגט, פיין, אויב אזוי געב מיר דיין טאטנ'ס נאמבער, איך האב אפגעקאלט ביז דא אמעריקע, און איך האב אים געזאגט, זאלסט וויסן, דיין זון איז אין א גרויסע סכנה, און קום שוין נעם אים אהיים. קיצור, די טאטע האט אים געזאגט, קום אהיים, ער איז אהיימגעקומען, טאטע איז א איד א בעל פרנסה, א שיינער בעל פרנסה, און ער האט אים חתונה געמאכט זייער גוט. איך האב ענק פארציילט ער האט נישט געוואלט גיין אונטער די חופה נאר אז איך קום. זאג איך ביסט משוגע, יעדער וועט זיך וואונדערן וואס איך בין דארט. זאגט ער אז דו קומסט נישט גיי איך נישט אונטער די חופה, ווייל דו האסט מיך מיך מציל געווען. בקיצור, יעצט איז דא אין ארץ ישראל א באשרייבונג אז ס'איז דא די מגן דוד אדום, דאס איז די אפיציעלע פירסט עיד הילף פון אן אמבולאנס. אין מדינת ישראל. יעצט די יונגע מיידלעך גייען מיט זייער אן ערנסטקייט אז זיי גייען העלפן קראנקע, באט ליטל דו דעי נאו אז די בויעס האבן שוין די אויגן אפן און זיי ווילן זיי דארט אריינכאפן און אומטון זיי וואס מען טאר נישט, עטס געדענקטס איך האב שוין לאנג געזאגט אז אפילו דא אין אמעריקע טאר מען נישט לאזן די אלע מיידלעך זאלן גיין העלפן פאר קראנקע, אונז האמער אזוינפיל מיידלעך פארלוירן אין דעם ווינער רב'ס נורסינג האום אויף העיווארד סטריט, אויפן פיפטן פלאר זענען געגאנגען בחורים, ס'איז געגאנגען מיידלעך, ס'איז אפילו געווען דארט מ'האט איינמאל געכאפט איינעם וואס ער איז שוין פינף און פיפציג יאר אלט געווען דעמאלטס, נאך אלץ ארום געהאנגען דארטן ווייל ער האט געכאפט א מיידל, ס'איז דער גרעסטער פארברעך אז מ'זאל לאזן מיידלעך זאלן זיך אפגעבן מיט גיין אין שפיטעלער, אפילו אין בארא פארק, מען גייט דא אין שפיטאל זונטאג און שבת אינדערפרי, מיידלעך גייען, מען טיילט פאר די קראנקע, רבותי, מ'עט כאפן דיין טאכטער, איט'ל בי יורס, איך וויל יעדער איינער זאל פרעגן פרימי פרייליך, פרעג קענט פרעגן איר קענט פרעגן איר טאטן, בעריש פרייליך, ווי זיין טאכטער איז געווארן פארכאפט אין זנות, ס'איז געווען. אין ווינעראוו'ס נורסינג האום, דאס איז די נורסינג האום אויף העיווארד סטריט, און אזוי איז דא צענליגע טאטעס וואס זיי וויינען נעבעך, רבותי אלטע פרויען זאלן גיין אין שפיטעלער געבן פאר פרויען. שרייבן זיי און זיי ברענגען דא א גאנצע ווידעא ווי זיי אינטערוויוען די מיידלעך, איך וויל נישט נאכזאגן אלעס וואס זיי זאגן ווייל דעמאלטס איז עס טאקע ווען מען זאגט ניבול פה, און מען הייבט אן צו זאגן ווי שיין דו ביסט, ווי גוט דו ביסט, ווילסט דאס, די מיידל פילט זיך אז זי טוט גוטע זאכן און זי פילט זיך אז מען קוקט אויף איר ארויף און זי ווערט א פערסאנאליטי, איז קודם כל וויל זי נישט פארלירן איר פערסאנאליטי אז זי זאל גיין איינמסר'ן אן אנדערן, און נאכדעם זי פילט אז זי טוט עפעס גוט, סאו שי געטס קעריד עוועי, און דער חשבון איז אז מ'עט איר סיי ווי סיי נישט גלייבן. איך, עטס האטס זיכער געהערט וואס איז געשען דא מיט דעם דאקטער דעיוויד נומאן אין מאונט סיינאי האספיטעל, גלייבט דען איינער אז ס'איז אמת? קיינער גלייבט נישט אז ס'איז אמת, ס'איז אוודאי נישט געשען, איי ס'איז דא שוין נאך א כפרה הינדל וואס זאגט אויכעט אז ס'איז געשען, עטס זעהטס רבותי איך האב ענק קיינמאל נישט געזאגט קיין ליגן, איך האב ענק געזאגט ווי נעווער קאוט עניבאדי ביי די פירסט טיים, ער האלט שוין נאך צוויי זיכער און ווער ווייסט וויפיל נאך. און ממילא טוט מען אלעס פארשווייגן, און ס'איז נישט קיין פלאץ ווי א אידישע טאכטער זאל גיין. ווען ס'איז געווען אז א מיידלעך זאלן גיין שירות לאומי האט דער חזון איש גע'פסק'נט ס'איז די זעלבער יהרג ואל יעבור, און אזוי פירן מיר זיך אונז אייביג, און דאס איז א בנין אב לכל הדברים אז א מיידל דארף זיין צניעות'דיג און אינדערהיים און נישט זיך ארומהאשן מיט בויס. בקיצור, זיי כאפן אריין צענליגע און צענליגע היימישע פרומע מיידלעך. ס'איז ממש א שרעק וואס דארטן גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל, איך געדענק ווען דער סקווערע פערד וואס איז יעצט אין ארץ ישראל, אינאיינעם מיט מתתי' סאלם האבן געזאגט מען דארף עפענען א הצלה פאר מיידלעך, פרויען, זיי זאלן אויך זיין אין די הצלה, האב איך געזאגט ס'איז פערפעקט, אויף איין זייט עט זיצן א מאן און אויף די אנדערע זייט ביים דרייווער סיט עט זיצן א פרוי מ'עט ארומפארן גאנצעטע נעכט. עניוועי, זיי זאגן אז ס'איז געווארן ממש אן עפעדעמיק, ווייל אזוי פילט זיך דאס מיידל, זי קריגט א געוויסן עדיוקעישן, און זי און זי קען אויסגיין על טהרת הקודש ווי מ'זאגט, ווייל אז זי 'עט וועלן אויסגיין עט דער טאטע זאגן ביסט משוגע, אזוי זאגט זי דאס איז על טהרת הקודש, איך גיי העלפן מענטשן, ס'איז א ביטער אומגליק וואס ס'גייט פאר. יעצט איך האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ברוך השם דער אייבערשטער פארלאזט נישט קיינעם, אונז האמיר דא שטיין וואס ער איז געווען א זכר ער איז געווארן א נקבה, איז ליידער. עס איז דא יעצט א סאטמארע מיידל א ווייבל זי האט חתונה געהאט, זי איז א דים, דים, די לייט, זי איז די דים און ער איז וואלנער, דאס איז שארמאשע רב זיין אייניקל. עס איז דא א פיקטשער פון איר מיט איר מאן, און זי גייט ווערן א מאן, שטעל דיר פאר, זי האט שוין פיקטשערס און זי האט שוין האר, מאכט זי זיך שוין ווי א מאן, און זי וועט נעמען הארמאנס וועט איר וואקסן א בארד אויכעט, און זי וועט וועלן האבן א בארד צו נישט ווייס איך נישט, באט רבותי וואס ווייזט דאס? דאס ווייזט אז אונזער חינוך איז טיף, טייער אין דרערד, ווייל אפילו ביי די גוים געשעט עס ביי די נידריגסטע און אויכעט איינער צו צוויי, ביי אונז האבן מיר שוין דא אין א קליינע קאמיוניטי האלט מען שוין ביי א פאר, אין מאנטשעסטער איז געווען איינער, א מאן איז געווארן א פרוי, דא האמער דעם שטיין, דא האמער שוין נאך א ווייבל פון מאנסי, יעצט איך האב געזען פיקטשערס פון איר ווי זי איז אינאיינעם מיט שטיין אויף זיין וועבסייט, איז במילא ס'קען זיין ס'איז אמת, אירע פרענדס געבן איבער אז זי איז געווארן א יונגל און זי האט א שיין זיס קינד, וואס וועט זיין נעבעך מיט דעם קינד? מענטשן, זיי רעדן זיך נישט דורך, און אז מען זעט אז ס'איז דא אזא קראנקייט דארף מען גיין רעדן צו יענעם, מען דארף יענעם מסביר זיין. איינער קאלט מיך אפ פארוואס איך גיי נישט רעדן צו שטיין, כ'האב נאר געזאגט אויפן האטליין אז ער זאל זיך צוריקקערן, זאג איך, ווייל איך האב נישט די שפראך צו אים, וואס, כ'וועל אים זאגן, וועט ער זיך יעצט דערמאנען אז איך בין גערעכט? מען דארף וויסן און האבן א שפראך. נאר ווי זענען די רבנים זאלן עפעס טון? ס'נישט דא קיין רבנים, זענען אלע דרעטליגערס. אבער ווי זענען די עסקנים? אה, ס'ליגט נישט קיין געלט דרין, זאל יענער גיין אין דרערד. אה, כ'פארשטיי. דער עיקר איז, איין זאך טאר מען נישט, דעם אינטערנעט און דעם סמארטפאון, ווייל דארט מאכט מען גרויס געלט. דאס איבריגע מעג מען אלעס. און מ'גייט פראטעסטירן, מ'ווערט, שלעפט אריין יעדן אין אלע שטותים, און פאר יעדע ערנסטע זאך איז נישט דא אפילו א רב וואס זאל זאגן איין ווארט, און ס'איז אפילו נישט דא עסקנים אויך נישט זאלן זאגן א ווארט. רבנים זאלן פארגעסן פון זיי, זיי זענען גארנישט ווערט, אבער עסקנים איז דאך דא. ס'איז דאך אונזערע קינדער אין דזשעפערדי, נאובאדי ריעלי קעירס. יעצט מיט יארן צוריק איז אנטלאפן איינער וואס מ'האט גערופן די ריטש ענד גרין טיעם. ריטש האט געהייסן מארק ריטש, און גרין האט געהייסן משה גרין'ס ברודער. און דער מארק ריטש איז געשטארבן שוין צוויי יאר צוריק. און ס'דא יעצט א גאנץ ארטיקל אין די צייטונגען אז קלינטאן האט אים געפארדענט ווייל מען האט אים געזוכט, ער האט עפעס געהאט געדרייטע געשעפטן, ער האט געהאנדלט מיט קאמפאניס וואס אמעריקע האט נישט געלאזט האנדלען און מיט לענדער וואס אמעריקע האט נישט געלאזט האנדלען, ער האט געהאנדלט מיט איראק און נאכדעם רוסלאנד, ס'איז יענע חברה געווען. עניוועי, און ביל קלינטאן האט זיי געפארדענט. יעצט אז ער איז שוין געשטארבן. זאגט ביל קלינטאן, ס'איז געווען א ביטערע מיסטעיק דאס וואס כ'האב געטון, ווייל דאס האט מיר צוגענומען מיין גאנצע רעפיוטעישאן. ער האלט אז אמעריקע האט אים געזוכט די גאנצע צייט צו באגראבן וועגן דעם פארדען, און גראד ווען ער איז געווארן פרעזידענט האט ער אים געפארדענט. יעצט, ס'איז דא, דער משה גרין האט א ברודער, וואס ער איז אויכעט דער צווייטער שותף געווען. דער שייגעץ משה גרין איז געווען ביזי מיך ארויסצואווארפן פון אלע שולן. משה גרין, וואס איז מיט דיין ברודער? סאו ער האט מחלל געווען שם שמים, ער האט זיך באהאלטן אין די שווייץ, ער האט שוין געהאט אן אופען הארט סורדזשערי, טוט שוין נישט קיין ביזנעס, אבער למעשה איז ער דאך אזא שייגעץ פונקט ווי אלע שקצים, ער האט אונטער געברענגט אידישקייט, ווי איז די רבנים זאלן ארויס גיין קעגן אים, אה ווייל ער האט אפאר טאלער, זעהט עטס דעם פאוני משה גרין, משה גרין איז געלאפן וויזיטן דעם וויינגארטן, ער האט געזעהן מען מאכט נישט קיין געלט האט ער זיך פון אים אויך אפגעלאזט, וואס ביסטו געלאפן לכתחילה מאי קסבר אלא בסוף מאי קסבר. לכתחילה האט ער געמיינט מ'עט מאכן געלט און לבסוף האט ער געזען אז מען מאכט נישט קיין געלט, דאס זענען אלע רבנים היינט. יעצט, איינער האט מיר פארציילט אז ער האט זיך דורכגעשמועסט מיט זאלי קאן, ער האט געזאגט פאר זאלי קאן אז אלע באסעס פארקן אין די שטאט אין ווילימסבורג, ממילא פאר די בתי מדרשים קען מען נישט פארקן א קאר, איז די אינגעלייט רעדן ערנסט, אזוי ווי אין בארא פארק אז מ'עט אנהייבן צו פארן מיט בייקס, בייקס איז א גוטע זאך, און. עס איז נישט שלעכט, איך געדענק אין יוראפ, איך בין געווען אין אנטווערפן מיט פערציג יאר צוריק, איז געווען איין איד וואס איז געפארן מיט א בייק, קיינער האט זיך נישט געטרויט צו פארן, דער איד האט געהאט א לאנגע ווייסע בארד, ער האט געהאט א סטאר, איז געווען אן איש מכובד, האט ער נישט מורא געהאט פאר קיינעם, האב איך אים דעמאלטס געזאגט, דו טוסט א גוטע זאך, אז מען דארף האבן א בייק דארף מען פארן, עניוועי, איז למעשה אין בארא פארק קומט יעדער מיט די בייקס שוין אין שול, און די קנאים, די, ווייסט, די וואס זיי פארקויפן לגיונות. זיי פארקויפן לגיונות אז דער אינטערנעט הרג'עט אלעס אפ ס'איז דאך שוין נישט דא קיין אינטערנעט ווייל ס'איז דאך דא משומר און ס'איז דא די אנדערע האט דאך קיינער נישט קיין אינטערנעט נו וויאזוי איז געשען אז יעצט איז געווארן פון א מיידל א יונגל און זי איז איינע פון די חשוב'ע משפחות אין ווילימסבורג ס'איז נישט צו באגלייבן עניוועי למעשה זאלט איר וויסן איין זאך מ'פאפט אונז אויס סאו איז גייען זיי זאגן פאר זאלי קאן אז די יונגעלייט וועלן קומען מיט בייקס? נו וואס איז שלעכט? מען זאל שטעלן א גרויסן אייזן אין פראנט פון בית מדרש מען זאל עס קענען צובינדן? דער איז נאטינג ראנג. ס'איז געווען אמאל אין מונקאטש איז איינער אריין געקומען מיט סניקערס א יונגעל האט דער רבי אים ארויס געווארפן איך וויל נישט זאלסט קומען מיט די שייגעץ שיך. יא און מונקאטש רב האט גערופן די מלמד. און ער האט אים געפרעגט ער זאל אים מסביר זיין פארוואס סניקערס הייסט א שייגעץ שיך און געהעריגע שיך הייסן נישט קיין שייגעץ שיך, וואס אן עוולה מען פארט מיט א בייק. אבער די קנאים ווילן דאך נישט ס'איז געגאנגען איינער פון די הויפט קנאים האבן געזאגט פאר זאלי קאן זאלסט וויסן אז אונז ווארן מיר דיך און די סוף וועט זיין ס'וועט זיך איינברעכן דו וועסט נישט קענען גארנישט טוהן. זאגט יענער פונקט אזוי ווי דו האסט געטוהן ביי נחום ראזענבערג דו ביסט געגאנגען דו האסט געהאלטן א מלחמה מיט אים און דו האסט געוויסט דו ביסט נישט גערעכט און דו האסט געוויסט אז ער האט געווינען ווייל דער עולם וועט האלטן מיט אים עווענטשעלי, איז למעשה ביסטו גוט און ביטערליך שמועס אריינגעפאלן ווייל דו זעסט אויס ווי יענץ ביי די נאכט פרעגט ער אים ביסט משוגע דיר און זאגסט דא דעם נאמען נחום ראזענבערג זאגט ער אים זלמן לייב לעב אין ריאליטי גיי ארויס אין די גאס און פרעג וואס מען האלט פון נחום ראזענבערג און וואס מען האלט פון זלמן לייב וועסטו זען דו מיינסט אז ווייל דו זיצט אויפן סאטמאר רב'ס שטול און האסט אונטערגעשריבן קעגן אים איז דער עולם ברוגז אויף אים דער עולם האלט אז ער האט געראטעוועט דעם

איך פערזענדליך האלט נישט אז דער מענטש איז גערעכט, איך האלט אז מען דארף האבן וויפיל מער בייקס זאל זיין, איך האלט בייקס איז א גוטע עקסערסייז, איך האלט אינגעלייט זאלן זיך סתם אזוי קויפן בייקס און זאלן ארום פארן אפאר מאל וויליאמסבורג יעדן טאג ווען ס'איז דא גוטער וועטער, דער איז נאטינג ראנג וויט דעט, איך פלעג אמאל זאגן אין די בראשית'דיגע האטליין פלעג איך אמאל זאגן אז איך האלט אז אפילו די בחורים מיט די יונגלעך זאלן האבן בייקס, ס'איז א גוטע. ספארט, מען זאל מאכן ספארטס נאר מען זאל ניט גיין מיט א מלמד, מען זאל פארן נאר אין פארקס און נישט אין די גרויסע גאסן, ס'איז דא קליינע געסעלעך ווי מען קען פארן ווי ס'קומען נישט צופיל טרעפיק ארום און ארום ווילימסבורג, ס'איז א גוטער עקסערסייז, ס'איז נאטינג ראנג, יעצט האט מען שוין אנגעהויבן עפעס בייקס יא, נאר די קליינע בייקס, נישט די שייגעץ בייקס, איי הערט זיך אויף מיט די משוגעת'ן רבותי. נישט דא קיין שייגעץ בייק אז סאיז א איד איז עס א איד בייק באט עניוועי סהאט מיר נאר געפאלן ווי זלמן לייב. זיצט נאך אין חלומות אז ער מיינט ער האט אונטערגעשריבן, און קען זיין ער מיינט דער האטליין איז אונטערגעגאנגען אויך, און ער כאפט נישט אז די גאנצע משמרת הצניעות זיינע קאלט מיך אפאר מאל א חודש. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. אין פילאדעלפיע איז געווען א גלח וואס ער האט געטון וואס מען טאר נישט, און די קירכע האט געוואלט אז נאכדעם ווען מען האט געמאכט א סעטלמענט זאל עס בלייבן פרייוועט אינפארמעישן, ער האט געפליעד גילטי און ער האט געמאכט א סעטלמענט, איז מארסי העמילטאן די וואס זי שלאגט זיך פאר די רעכטן, זי איז אין. קארדאוזע לאו סקול, דאס איז די אידישע לאו סקול, איז זי א גאנצע פירער, זי האט ארויסגעגעבן א בוק קעגן טשיילד אביוז, זי זי ארבעט מיט אונז מיט, זי איז זייער צו די זאך אין די עניינים, בקיצור איז זי געגאנגען זי האט.

פון די אלע רבנים די ארטאדאקסישע וואס זיי טוען אפ אלע זייערע קריימס און וועגן דעם גייען אוועק מענטשן פון ארטאדאקסיע זיי ווילן אוועק גיין ווי ווייטער דערפון נישט אז יענע רבנים זענען בעסער נאר דארט ווייסט ער נישט וואס ס'גייט פאר. עניוועי, כ'האב זייער אסאך שוין גערעדט אז מ'טאר נישט גיין צו א דאקטער אליינס, מ'מוז מיטנעמען א חבר'טע און מ'דארף זיין אינעווענדיג בשעת מעשה, כ'האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק אז אין מאנסי אין רפואה איז געווען א. פראבלעם מיט א יונג מיידל פון צוויי און צוואַנציק יאהר, און די מאמע איז מיטגעגאנגען, די דאקטער האט נישט געוואלט זאל אריינקומען, האט זי געזאגט, אלעס וואס מיין טאכטער ווייסט ווייס איך, און פארקערט אויך, און איך מוז אריינקומען, ווען נישט לאז איך דיך נישט באקוקן, דערווייל האט ער געכאפט שנעל א גלאוו, און ער האט אריינגעלייגט אין דעם מיידל'ס פלאץ דארט מיט זיין פינגער, און די מאמע האט געשריגן קולות, ווייל עס קען צוברעכן די בתולים, די מאמע האט מיך אפגעקאלט, איך האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין, און ס'טוט זיך דארט מיט דעם דאקטער. ס'דא א דאקטער וואס איך נעם זיבעצן א האלב טויזענט דיסקלעימערס, ער הייסט דאקטער קאטלער, אסאך פרויען זאגן אז מ'גייט צו אים אליין צו זעהן חבר'טעס קומען ארויס אליין, ס'איז ס'איז אן אומגליק, נישט איך זאג אז מ'האט אים געכאפט מיט עפעס, נאר עט די ענד אוו די דעי ער טוט שוין הערן אלעס. עניוועי, איז דא די מאוסט פרעסטידזשעס האספיטעל אין ניו יארק, על כל פנים פון די מאוסט פרעסטידזשעס, דאס הייסט, מאונט סייניי האספיטעל. עטס געדענקט איך האב ענק אמאל געזאגט אז דער שייגעץ לעזער וואלף האט נישט געוואלט געבן קיין סערוויס פאר מיין טאטען ווייל איך בין צוקריגט מיט זיין ברודער סרול הגר המצרי. שפעטער בין איך געוואויר געווארן אז ער מאכט דארטן זייער אסאך געלט, איך הער אז אסאך, כ'ווייס איך נעם זיבעצן א האלב טויזענט דיסקלעימערס, כ'הער אסאך אפערעישענס וואס ער הייסט מאכן איז ווייל ער קריגט קאמישען. ח"ו וועגן דעם האט ער געהייסן מאכן אן אפערעישן אויף זיין ברודער דער וואס איז געשטארבן און אויף דעם האט ער געהייסן אויף זיין מאמע מאכן אן אפערעישן, ס'איז גוט, ס'איז אלעס אנדער אינוועסטיגעישן ווייל דאס האט נישט געטארט געשען אז ער זאל מיר זאגן איך קען דיר נישט העלפן ווייל דו שלאגסט זיך מיט מיין ברודער סרול הגר המצרי ער איז א פעיראל גיי דארט עניוועי איז דער שייגעץ דארטן ער געט הענט פאר פרויען אויכעט זיי האבן מיר געזאגט מענטשן זיי האבן עס געזען ווי ער געט הענט פאר די נורסעס פאר די שיקסעס האט נעבעך נישט קיין שלום בית מיט זיין ווייב זיך ארומגעריסן א גאנץ לעבן, געפארן אויף ארץ ישראל, וואוינען דא, דארט, און בקיצור זי איז אויך א טווערסקי און איר פעלט אויך א שרויף. עניוועי, איז האב איך דעמאלטס געזאגט, ווען דאס איז געווען, אז עס קען נישט זיין אז מאנט סיינע זאל זיין א גוט שפיטאל, ווייל אז דער משוגענער לעיזער וואלף האגער איז דארט א ליעיזאן, דעמאלטס איז דאס גאנצע שפיטאל גארנישט ווערט. עניוועי, יעדער האט געלאכט פון מיר, כ'מיין מיינע עלטערן זענען אויך געווען דארטן, איך האב גראדע מיינע עלטערן זענען געווען פעישענטס, אין ען וויי יו ווייל ס'איז נענטער צו ווילימסבורג נאר שפעטער אזוי ווי זיי זענען נעבעך געווען אין דעם האום אין מאנסי לעב מאנסי איז איז די אמבולאנס האט נישט געוואלט פארן ווייט בקיצור דאס איז געווען אן ערנסטע גוטע שפיטאל עניוועי וויל איך ענק פארציילן וואס איז געווען די וואך ס'איז דא א דאקטער גראדע א אידישער דאקטער און ער הייסט נישט סתם א דאקטער ער הייסט א סטאר דאקטער ער פירט די גאנצע עמורדזשענסי רום פון מאנט סייניי. זיין נאמען איז דאקטער דוד עיטש נומאן, א אידישער נאמען, און ער האט שוין געשריבן אסאך ביכלעך אויכעט וועגן וואס דאס און איז א לעקטשורער אויך אויפן טאפיק וואס דאס הייסט אימפראוומענט פעישענט דאקטער באנד, דעם קשר צווישן א פעישענט און א דאקטער. קיצור, זיין באנד איז געווען אז ער האט אדמיניסטרעטעד מארפין פאר א מיידל וואס איז געווען צוויי און צוואַנציק יאר אלט, האט ער איר אנגעדראגט מיט מארפין, און נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט איר סעקשועלי אביוזד, און. ער האט געזען ווי זי ווערט אביסל קאנטשעס האט ער צוגעלייגט און נאך נאך און נאך מארפין געפאמפט אויף איר ס'זאל זיין גענוג און נאך און דער סוף איז געווען האט ער איר איינגעשלעפט און זי זאגט אז זי האט עפעס געהערט ווי אין חלום זי האט געזען ווי ער מעסטערבעיט און ער לייגט ארויף די גאנצע שכבת זרע אויף איהר אין פנים און ס'איז אמת געווען ווייל מ'האט זי געטראפן אינגאנצן פיל מיט זיין שכבת זרע און ער איז א דאקטער פֿינף און פֿערציק יאר אלט און ער האט גענומען א פעישענט וואס איז נעבעך קראנק א צוויי און צוואַנציק יעריג מיידל. און ווי האט ער עס געטוהן? אין דעם האספיטל אין איינע פון די צימערן? איז אין די עמורדזשענסי רום איז דא אזעלכע פרייוועט צימערן ווען מען דארף איינעם טשעקן לייגט מען אים דארט אריין, און ס'איז שוין געקומען נאך א וויטנעס נאך א פרוי וואס זי זאגט ער האט געטוהן די זעלבע זאך, ס'איז א שעים, ס'זעהט שוין אויס באלד ווי אונזערע דאקטוירים אזא נחמיה וועבערמאן, צוגעקומען נאך א מיידל און נאך א מיידל און נאך א מיידל, ווער ווייסט ווי דאס וועט זיך אויסלאזן, נאך א מזל מען האט אים שוין איינגעזעצט ווען נישט וואלט נאך געקומען ווער ווייסט וויפיל מיידלעך. סא וויל איך פרעגן רבותי, די מעשה וואס איך פארצייל איז אמת צו נישט? ס'איז נחום ראזענבערג'ס חלומות, ס'איז שטותים, ס'איז קיינמאל נישט געווען, ס'איז נישט דא קיין מאונט סיני האספיטעל, ס'איז נישט דא א דאקטער דעיוויד עיטש נוימאן, און ס'איז אפילו נישט דא א מיידל פון צוויי און צוואנציג וואס איז אריינגעגאנגען דארט, איר נאמען ווייס איך נישט ווייל זי איז דאך א וויקטים געט מען נישט ארויס איר נאמען, איר פארשטייט וואס דא טוט זיך, ס'איז ליידער אמת מ'האט אים סוספענדעד קודם כל, און ער גייט יעצט דורך אן ערנסטן משפט. סאו איטס מיינד באגלינג, די רעדסט דא אין א פאבליק פלאץ, עטס געדענקט ס'איז געווען אמאל איינער א מחבר ספר פון סקווער וואס ער האט אויכעט געטאטשט א שווארצן ער האט געזען א שווארצע ערווה איז ער משוגע געווארן האט ער געטאטשט אין א האספיטל אין קאלאמביע און זיי זענען גראד געקומען צו לויפן נאר ער אויס פאר געלט זעהט אויס דער אלטע דער שווארצע האט אפשר שוין נישט געהאט קיין קינדער און דער רבי האט געגעבן א ברכה מען האט באצאלט אפאר טאלער און מען האט אים ווי מען זאגט פריי געלאזט. אבער די די גאנצע זאך וואס איך פארצייל ענק, איף איטס טרו ענד איט איז טרו, איז עס אזוי מיינד באגלינג דעט איטס אנבעליוועבל אפילו איך זאל עס פארציילען איך זאל עס גלייבן. און למעשה איז עס אמת. און דאס דארף מען זיך נעמען א קל וחומר וויאזוי נאך אז די גייסט צו א דאקטער צו אים אין אפיס. יעצט, כ'האב אמאל געפרעגט דעם שארמאשער רב זכרונו לברכה א שאלה, האט ער מיר געזאגט אז ווען מ'זאגט פאר א פרוי גיי נישט צום דאקטער אליינס ווייל ס'איז יחוד, דאס הייסט אל תסתרי עם פלוני, און דעמאלטס אויב זי איז זיך מייחד ווערט זי אסור אזוי ווי א סוטה. ס'איז ממש איז א געפערליכע זאך דאס, נו, קענסט דאך נישט זאגן א פרוי גיי נישט צום דאקטער, זי מוז דאך גיין, דארף מען האבן א אנדערע פרוי וואס זאל מיטגיין און זאל זיין אינעווענדיג די גאנצע צייט, ווייל טאמער נישט, העי, די חזירים, יו קענט קאנטראל דעם. כ'האב ענק שוין פארציילט, ס'איז אמאל געווען דא א פרשה אין ווילימסבורג וואס איז נאכגעלאפן פאר עפעס א מיידל וואס א פארהייראטער מענטש, און איך קען זיין ווייב און איך קען דאס מיידל וועם ער איז נאכגעלאפן, זי איז נישט געווען קיין מיידל זי איז אויך שוין געווען א ווייבל, א יונג ווייבל, פרעג איך אים איך פארשטיי נישט, איך קען דאך דיין ווייב זי איז דאך אזא שיינע, די ווייבל איז דאך אזא גראבע מיעסע, וויאזוי ביסטו נאך איר נאכגעלאפן? זאגט ער נחום ס'איז נישט אמת איך בין איר נישט נאכגעלאפן, זאג איך מ'האט דיך דאך געכאפט מ'האט דיך דאך צושטאכן ביי איר אין שטוב, מ'איז ארויסגעקומען פון די קלאזעטס, חברה, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת איך בין נישט געלאפן, געלאפן איז די ערווה, נו גיי רעד צו גיי רעד צום ערווה לאגיש, קענסט רעדן צו אים לאגיש? האט ער שכל? די זעלבע דא אויכעט, ס'איז געווען דאס ווייבל די דים, זי איז א דים מיידל, און זי האט חתונה געהאט צו וואלדמאן און זי איז געווארן יעצט א יונגל א זכר, דו ווייסט ווי שיין זי איז אלץ מיידל? קוק אויף די פיקטשערס. ס'איז א ספעשל שיין מיידל. נעמט אזא מיידל און זי האט צוויי קינדער און זי לאזט איבער די מאן מיט די קינדער מיט אלעם און זי גייט ווערן א זכר? פאר וועם? און אלס זכר זעהט זי אויס אגלי. סא דאס איז עס. אז דו גייסט רעדן צו די ערווה, די ערווה האט נישט קיין לאגיק, ער האט נישט קיין שכל זי זאל פארשטיין. איז די זעלבע זענען די דאקטוירים, זיי האבן נישט קיין שכל, זיי האבן דורך געמאכט סקול מיט מיליאנס אוו דאלערס, ס'האט זיי געקאסט, און זיי מאכן מיליאנס אוו דאלערס, אזאליכע מענטשן זאלן טון אזאליכע ביליגע זאכן, איט דזשאסט דאזענט מעיק סענס, ס'איז לכאורה מנוגד צו די גאנצע גמרא, די גמרא זאגט אז אומן לא מרע ליה לאומנותיה, אן אומן וועט נישט מרע זיין זיין אומנות, דא האסטו אן אומן מיטן גרעסטן פראפעשענעליזם און ער איז מרע לאומנות און ער טוט עס אין פאבליק און טוט עס אויף אזא פלאץ וואס מ'וועט אים גראד קענען כאפן, גיסט יענעם אן מיט דיין שכבת זרע, איך מיין וואט דו יו טינק, ווען זי וועט זיך אויפוועקן וועט זי דאך זעהן ס'קלעבט צו מיט אלע זאכן און ס'שטינקט. סא עווענטשעלי שיל קאל העלפ. דאס איז אנבעליוועבל, ס'איז אזוי נישט צום גלייבן דעט איטס אנבעליוועבל, און אונז לעבן מיר אין די סאסייעטי און וועגן דעם דארף מען אונז וויסן וויאזוי מ'זאל וואטשן אונזערע פרויען, דער איז נאו טראסט, דער דאקטער קען מאכן פֿינף צען מיליאן דאללער א יאר, האבן א פלאש אפיס און ער ווייסט אז טאמער ער'ט טשעפען א ווייבל וועט ער בלייבן אן גארנישט, באט היל דא איט. ווייל עס האט אים אנגעכאפט די תאווה, האמער אונז בקבלה פון דעם קליין, אז דעמאלטס איז נישט דא קיין באס, ס'איז נישט דא חלילה קיין רבונו של עולם, ס'איז נישט דא קיין תורה, ס'איז נישט דא גארנישט! די תאווה, און דאס איז עס! ער זעהט דעם טארגעט, ענד עווריטינג איז לאסט. רבותי ס'איז אריינגעקומען יעצט אן עמורדזשענסי, אן עמורדזשענסי, אז ברוך השם, דער אלטער שמואל קאמענעצקי און דער יונגער שלמה קאמענעצקי, וואס זיי זענען געווען אינוואלווד, אין מתיר זיין אן אשת איש צו די גאס, מסתם ווייל זיי האבן באקומען גרויס געלט פאר די ישיבה אדער צו די אייגענע טאש, ס'איז נישט וויכטיג, איז למעשה דער וואס האט מסדר קידושין געווען הייסט נטע גרינבלאט פון מעמפיס טענעסי, און לויט ווי איך הער זאגן אז ר' הערשל שעכטער פון ישיבה אוניווערסיטי זאגט אז נטע גרינבלאט בעקט ארויס, יעצט איז למעשה אז מען בעקט ארויס איז אזוי, איך זאג מיינע אייגענע זאכן, ס'קען זיין איך בין נישט גערעכט, דאס ווייבל דארף נישט האבן קיין גט פונעם צווייטן מאן ווייל קידושין זענען נישט תופס אין אן ערווה, איך בין נישט קיין מורה הוראה נאר אזוי האב איך געלערנט אין חדר ווען מען האט געלערנט גמרא, איז למעשה איז אזוי, צוריק גיין צום ערשטן מאן טאר זי אויך נישט, ווייל זי האט דאך געזינדיגט מיט זנות מיט א צווייטן, איז זי דאך אסור פארן ערשטן פארן צווייטן. איז אסור לבעלה און לבועלה. יעצט איז דא נאר איין זאך, זי קען גיין חתונה האבן צו א דריטן, און זי קען תשובה טוהן אויף די עבירה וואס זי האט געטוהן. ס'איז אבער דא א גרויסער פראבלעם, די גמרא זאגט איזה מעוות שאין יכול לתקן, אז טאמער איינער איז הבא על ערווה והוליד ממזר. יעצט, איך האב באקומען א מעסעדזש פון איינעם וואס ער איז א יודע ספר, ער איז א יודע דבר, עניוועי, האט ער געזאגט אז זי ווארט שוין א קינד. נו, איז דאך א מחיה, ניין? דא וועט איר זעהן א טיפיקעל ממזר וואס ווערט געבוירן, דאס איז נישט אזא מין ממזר ווי הוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, ס'איז דא צוויי מיני ממזרים, ס'איז דא ממזרים וואס דאס קומט אז מ'האט געגעבן א גט מעושה, וואס דאס איז א פסל'ער גט, דאס איז איין חלק פון ממזרות, ס'איז דא נאך א גרעסערע ממזר וואס אינגאנצן קיין גט נישט געווען, מ'האט חתונה געהאט אן א גט, איר פארשטייט? די שאלה איז ווען די צוויי ווען איינער וועט האבן א יונגל און איינער א מיידל צו זיי וועלן זיך מעגן משדך זיין ווייל זיי זענען דאך ביידע ממזרים אבער דער איז א אפער קלעס ממזר און דער איז א לאוער קלעס ממזר. דעיס איז דער ערשטע שיעור די וואך און ס'דא נאך א שיעור. יעצט האטס מיר אלע א גוטן און א פרייליכן שבת.